ערב שבת הגדול דער לבוש זאגט אין סימן ת"ל סעיף א' פארוואס הייסט עס שבת הגדול און דאס איז א הקדמה פאר די גאולה גייט זיין אין די הפטורה די וואך הנה אנכי שלח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם לפני בוא יום השם הגדול והנורא דערפאר איז דאס שבת הגדול הקדמה לגאולה שיין אפטער רב ער זאגט אז כל שיתא יומין מיניה מתברכין, דאס הייסט אז פון שבת האט א ברכה די גאנצע זעקס טעג, און פון ווי האבן פון ווי קריגן א ברכה די שבתים? די שבתים אליין זאגט ער פון שבת הגדול און שבת שובה, פארוואס הייסט עס שבת הגדול? משפיע אויף די שבתים. שבת הגדול ידוע דער טור אין ת"ל וואס ברענגט דעם סדר עולם.

והשיבו האבן די אידן געענטפערט לשחטו לשם פסח במצוות השם עלינו והיו שיניהם קהות זיי האבן געקריצט מיט די ציינער על שם ששוחטין את אלוהיהם ולא היו רשאים לומר להם דבר נישט געקענט זאגן קיין ווארט ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול ווייל דעמאלטס איז דאס געווען בעשור לחודש איז געווען שבת הגדול פונקט ווי די יאר בעשור לחודש איז געווען שבת הגדול דער בית אברהם ברענגט פון יסוד העבודה, ער ברענגט אז וואס רופט מען שבת הגדול, זאגט ער אזוי, עס איז געווען עפעס א מלך וואס האט צוגעגרייט א גרויסע סעודה פאר זיינע גוטע פריינד, אבער א מלך'ס א סעודה גרייט מען צו כיד השם הטובה, כיד המלך, יא, גיבט מען צו גאר אין גרויסן. ס'איז געבליבן פון די סעודה, ס'איז דאך נישט קיין כבוד סעודה פון מלך צו ווארפן אין מיסט קאסטן, האט מען עס געדארפט צו געבן פאר די גאנצע מדינה. נאך וואס מען האט געגעבן פאר די גאנצע מדינה נאך ווייטער געבליבן, איז דאך נישט קיין כבוד צו ווארפן אין מיסט קאסטן, איז האט מען געדארפט נעמען די פון בית האסירים געבן פאר די תפיסה מענטשן וואס ליגן אין בית האסירים, און מן הסתם האט זיי געגעבן פאר די פון בית האסירים האט מען זיי ארויס גענומען פון בית האסירים און געט זיי א סעודה פון מלך, אלצדינג פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין כבוד די סעודה פון מלך צו ווארפן אין מיסט קאסטן. זאגט די יסוד העבודה יא דאס איז די טייטש למען שמך השם וסלחת לעווני כי רב הוא פרעגן דאך אלע די קשיא וואס איז כי רב הוא ווייל ס'איז אסאך עבירות פונקט פארקערט וואס איז כי רב וסלחת לעווני כי רב הוא אבער ס'איז אסאך עבירות פאר דערפאר וסלחת זאגט ער ניין כי רב הוא טייטש איז ווייל דיין חסד איז דאך אזוי גרויס און כדי דער חסד זאל זאל זאל נישט גיין זאל חלילה וחס ס'איז דאך נישט מכבודו של הקדוש ברוך הוא אז די חסד זאל גיין לאיבוד, דערפאר וואס ס'לאכט אויף עוונות מוזטו מוחל זיין אויף אונזערע עוונות, פונקט ווי מ'האט געדארפט פון די סעודה ביי די משל, אז די סעודה פונעם מלך האט מען געדארפט ארויסגעבן פאר די פאר די פושעים פון בית האסירים, פארוואס? ווייל די ווייל ס'איז נישט קיין כבוד די סעודה פון מלך זאל גיין אין מיסט, איז כביכול די חסד פון רבונו של עולם איז דאך אזוי גרויס, כי רב הוא איז דערפאר כדי די חסד כביכול זאל נישט גיין לאיבוד דערפאר וואס ס'לאכט אויף עוונות מוזטו מוחל זיין אויף אונזערע עוונות אויך. זאגט ער, זאגט דער בית אברהם דאס טייטש, די שבת פאר פסח וואס קומט דא די גרויסע סדר פון ניסים, וואס ס'ווערט נתעורר אין דעם שבת דער גרויסע חסד, איז כדי דער גרויסע חסד דארף איך האלט זאל נישט גיין לאיבוד, דארף עס כולל זיין אלע פושעים, פאר אלעמען געבט דער גרויסע חסד שבת הגדול, ווייל די חסד און די ניסים נעמט ארום אלעמען אלעמען די ערגסטע, אלע קריגן אלע קריגן פון דעם חסד שבת הגדול זאגן אין פוילן פלעגט מען זאגן אזוי שבת הגדול אז וואו גייט מען עסן דעם שבת אין די זייט אין האל פארוואס ווייל די סאלאן איז ריין אויף פסח איז דער שבת איז מוותר פארן פסח פארן דער וואס איז מוותר ער איז א גדול. דער וואס איז מוותר, מוותר ער איז א גדול. שבת הגדול. ס'איז נישט נאר די שבת איז מוותר, ווען דער מענטש איז מוותר אינמיטן די וואך ווערט ער אויך א גדול. קען זיין א יום השם הגדול והנורא. און ער איז מ... אויך אויף ווען דער חידושי הרי"ם זאגט, זאגט ער יום הכיפורים איז אויך בעשור לחודש. שבת הגדול דאך אויך בעשור לחודש. זאגט ער עשור הזה, דער עשור פון שבת הגדול כמו עשור דיום הכיפורים, כשם וואס עשור דיום הכיפורים איז דאך מטהר און מעמיד בחזרה ביושר. יום הכיפורים הייסט יומא רבא, אזוי הייסט עס אין די גמרא, יא יומא רבא, צומא רבא דמערבא יומא רבא. זאגט ער די זעלבע זאך איז אין שבת הגדול, דער איז בעשור ווייל עס איז אויך מטהר און מזכך. מיר מיר גרייט דא אן כלל ישראל צו דעם גרויסן דעם גרויסן נס צו די גרויסע ניסים. נו, אידן האלטן דא ערב שבת הגדול דא אינמיטן די הייליגע עבודות, אינמיטן די הייליגע עבודות, ווי מען האט גערעדט ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, דער רבי ר' ברוכ'ל ער זאגט די עבודה הזאת הייסט דאך די עבודה יום כיפור, בזאת יבא אהרן אל הקודש. בזאת יבא אהרן אל הקודש שטייט אויף יום כיפור. און דער הזה איז דאך ניסן, החודש הזה לכם. ועבדת את העבודה הזאת פון יום כיפור, ארבעט יעדער איד בחודש הזה די הייליגע עבודות. די הייליגע עבודות, דאס ארבעט מען בחודש בחודש הזה וואס דו ארבעטסט דאס איז נחשב למעלה פון בזאת.

אזי בעסק זה הוא הורג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם. די אלע מחלות, אלע אלע אלע אלע מזיקים, ממילא דארף מען זיין זייער פרייליך מיט דער אויסגעמוטשעטקייט. זייער פרייליך מיט דער אויסגעמוטשעטקייט. גאר פרייליך. יש קבלה בידי כל טורח כל טורח שהאדם מטריח עצמו לכבוד יום טוב של פסח. והוא עיף ויגע בהטורח. אזי בעסק זה הוא הורג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם. ממילא איז די ברבים די פרישע דער גאר נישט געשען זיי מאכן עס פרייליך זיי נישט צורידערט ווייל זי האט מיר געזאגט פינקי מען גרייט צו א אתרוג דארפסטו האבן א אתרוג נאה דעם סוכה ביסטו מקשט א מצוה איז דער כלים ווי כ'מיין אז די קינדער זענען אויך דא די חפצי של מצוה מיר דארפן גיין מאכן ויגדל צו מנחה דארף מען זען זיי מקשט צו זיין נישט אין אנדערע קולות און קיין צעקות און קיין צווחות מקשט זיין די קינדער זיי קענען מקשט זיין זיי זענען די חפצי של מצוה זיי זענען דא מיר זענען דא קישוטים פאר די סוכה זיי זענען דא מקשט זיין די קינדער, זיי זענען מיט א שמחה וצהלה. זיי גייען מיט א שמחה וצהלה. ס'איז געווען פאר אריבער הונדערט יאר צוריק. עס איז געווען א איד, עס איז געווען ביי אים נעבעך אין שטוב א עוני גדול ומכופל. נישט סתם, א ארעמקייט. אז די מציאות איז געווען דארט, מען האט יעדן שבת געגעסן, מען האט גענומען א פת מזונות, יא, מ'האט געשניטן רעפטלעך, און ליל שבת געגעבן א רעפטל מזונות פאר פאר פאר אים, פאר איר, פאר די אלע קינדער, א רעפטל מזונות, קעיק, און שבת אינדערפרי די זעלבע זאך, אזוי, א קעיק, דאס איז געווען די רעפטל מזונות, דאס איז געווען די פיש און פלייש, גארנישט נישט געווען אין שטוב, נישט קיין חלות, נישט, רעפטל מזונות פאר יעדן איינעם. עס איז געקומען סדר נאכט, און געזעצן דארטן, און די עלטסטע איז דארטן אלט געווען צוועלף יאר, די קליינע איז געווען א מיידל פון פינף יאר, די עלטסטע איז געווען א אינגל פון צען יאר, א בן תורה, געלערנט, געשמאק, עס איז געקומען סדר נאכט, איז אלע האבן גערעדט, מען האט גערעדט, די טאטע האט גערעדט, שפעטער האט די אינגל, דער צוועלף יעריגע קינד גערעדט, דברי תורה, יעדער איינער האט גערעדט, שפעטער איז געקומען די טור פון די מיידל פון די פינף יאר, זי האט געדארפט רעדן, האט זי געזאגט אז זי איז אזוי מעריך איר ברודער דער צוועלף יעריגער קינד, ער לערנט און ער לערנט און זי אזוי שעצט אים אזוי שטארק, האט זי אים צוגעגרייט א מתנה, און זי גייט עס ארויסברענגען פון צימער די מתנה, גיב א קוק וואס קען זיין אין אזא שטוב א מתנה וואס איז נישטא לא חמץ ולא מצה איז נישטא די וואס, דאך נעבעך ביי אזא ארעמע שטוב וואס פאר א מתנה האט זי צוגעגרייט, גייט אריין אין צימער וואס איז געווען, זי האט דאך יעדן שבת געקריגן א רעפטעלע פון די קעיק, פון די חמצ'דיגע קעיק, איז יעדן שבת האט זי אוועקגעלייגט א שטיקעלע, זי וויל אים עס גיבן א מתנה אין סדר נאכט, א שטיקעלע ברעקל מזונות און חמץ, און זי קומט אריין מיט א מתנה, פארוואס? ווייל ער לערנט תורה, קומט אריין מיט מתנה, רבותי וואס וואלט געווען ביי איינעם פון אונזערע הייזער אזא מעשה, הא? קומט אריין מיט א מתנה פון מזונות, וואלט געווען קולות וברקים, הא? וענן כבד על ההר, דארטן די טאטע האט געהאט שכל, ער איז צוגעגאנגען צו איר האט ער געזאגט. אזוי שטארק שעצטו תורה, מקריב געווען מדם הנפש ווייל ער לערנט, מקריב געווען פון אייגענע מזונות, אבער גלייך האט ער געזאגט תוך כדי דיבור האט ער געזאגט לייג עס אוועק אויף דר'ערד, ווייל מען דארף וואס שטייט אין די גמרא כופה עליו את הכלי, כופה עליו את הכלי, מען האט פארדעקט מיט א כלי, און גלייך האט ער אבער צוריק געגאנגען, אבער אזוי שעצטו תורה. אזוי האסטו געשעצט יעדן שבת האסטו אוועקגעלייגט פון דיין שטיקל, אזוי שעצטו, און וויאזוי האט ער צום סוף האט ער געבענטשט, אז ובשכר זאת ווען דו וועסט אנקומען צו שידוכים וועסטו זוכה זיין, האט ער געוואונטשן זאלסטו זוכה זיין צו א מאן א תלמיד חכם, און די מיידעלע ווען זי איז געקומען צו שידוכים האט זי זוכה געווען זי האט חתונה געהאט מיט דעם גאון ופוסק הדור ר' משה פיינשטיין. רבותי, בינו והתבוננו, ווען ס'וואלט געווען ביי אונז אזא מעשה, יא? וואס וואלט געווען, איך ווייס נישט, וואלט געווען אפשר כופה עליו את הכלי. וואס ער וואלט דארטן געמאכט, און איך ווייס וואס די סוף וואלט געווען פון די כעס, פון די צעקות, פון די כופה, איך ווייס וואס ס'וואלט געווען. אבער ווען זי וואלט אנגעקומען צו שידוכים וואלט זי חתונה געהאט טאקע מיט א מאן פונקט ווי איר טאטן. וואס ער וואלט זיך צולאזט, וואלט ער אויך. אבער אז א מענטש ווייסט מיט שכל, ס'איז יעצט והגדת לבנך, במצוות היום. דעם מצוות היום והגדת לבנך, יא, מיט דעם אלעם דינג ווי מען שמועסט, די די די די מיט די כשר'ק, וואס דארף זיין מיט א מיט א שמחה, די כשר'ק, יא, די קערן שייערן רייבן קראצן ס'איז א הייליגע עבודה, דער רבי ר' בונם זאגט ס'איז תכשיטי כלה, תכשיטי כלה מאכט מען מיט א שמחה. יא, דער בני יששכר ברענגט אין אין דרך פקודיך מצוה י"ג אות ד', א מוראדיגע זאך ער זאגט דארטן אפשר מדרבנן יש להחמיר, באכילת הפסח שלא להאכילו נישט געבן נישט געבן צו עסן פאר וועמען? פאר וועמען? למי שאמרו רז"ל שהוא כאילו עובד עבודה זרה, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, קען זיין מען טאר נישט געבן קיין קרבן פסח. וביותר זאגט ער כל המשבר כלי בחמתו יהא בעיניך כאילו עובד עבודה זרה איז אוודאי מ'טאר אים נישט געבן צו קרבן פסח, און וואס איז נוהג בזמן הזה? וואס איז נוהג היינט? היינט נישטא קרבן פסח? זאגט ער וואס איז נוהג בזמן הזה דאפשר שאף אפיקומן אסור להאכילו שהרי בא זכר לקרבן פסח, איר פארשטייט די מאן האט געקאכט און שרייט הלל אין שול און ער מאכט קולות און מ'זאגט ר' איד דו טארסט נישט עסן קרבן פסח, ביסט א עובד עבודה זרה האסט דיך דא צולאזט אין שטוב, דו מיינסט ביסט א עובד מיט א היים ביסטו מיט א הלל ביסט א עובד. וואס איז די לאסט ביסט א קויעס כאילו וויל אבער דאס די טוסט דו נישט דו דו זאגסט איך קום פייסער דו זאגסט איך זאג איך קום זאגט ער אפשר יש לודן אז איך האב ליף דאס גייט מיט א צהל און מיט א שמחה מיט די דו שפרון רוב אנט ערט מיר שוין נישט קים אט קיין זאכע זאכן לילה סיידער צו באקן מצות אנט כמעט ווען נישט דא דער איינציגע פלאץ אבער ממוצע שבת פאלט אפילו פייסער פייסער נישטא. זאגט ער פארוואס? ווייל אין מצות בעקעריי גייט דאך קולות, גיכער! גיכער! נו! נו! נו! די קולות טאר נישט זיין סדר נאכט, סדר נאכט דארף זיין בשמחה וצהלה, טאר נישט זיין קיין קולות, ווי איז די לשון אין סדר דער סדר היום? ער שרייבט ראוי לכל אדם לענג נפשו וגופו בלילה הזה ולהראות חירות בעצמו וירחיק מעליו כל דאגה וצער שיש לו ממקום אחר.

מיט א שמחה, מיט א צהלה, מיט שמייכל ראשי תיבות. לא יראה לך מחמצת שאור כלל. לא יראה לך מחמצת שאור כלל, דאס איז ראשי תיבות שמייכל. לא יראה לך חמץ, דאס וועט נישט באווייזן קיין פנים חמוצות, נישט קיין זויערע פנים. מען דארף זיין מיט א שמייכל. געזאגט עפעס א אייניקל פון רבי זלמן בריזל מיר אלע קומען צו אים ליל שימורים זאגן גוט יום טוב פרייליכע יום טוב און רבי זלמן האט דאך אכטונג געגעבן אזוי אויף די מצות אוי משעת קצירה און געבאקן און אכטונג געגעבן מיט דעם קומען זאגן גוט יום טוב און געשפרינגען אזוי אויף די מצות און אזוי אויף דרערד אריין אין די צובראכענע מצות אין דרערד אריין אויפן פלאץ האט ער געגעבן א קלאטש מיט די הענט און ער זאגט אוי רבונו של עולם איך דאנק דיר פאר די זיסע אייניקלעך וואס דו האסט מיר געגעבן איך דאנק דיר פאר די זיסע אייניקלעך ער האט געגעבן א קלאטש מיט די הענט א צווייטער וואלט געווען דארטן אוי אנדערע קלעטשער מיט קולות ניין ער האט געדארפט וואס דאנקען נאר ווען זיי זענען געבוירן געווארן יעצט וואס ער האט צובראכן מצות איז פארגעסן זענען געבוירן געווארן ס'איז דא א גרעסערע והגדת לבנך ווי אזא קלאטש מיט די הענט דא א גרעסערע והגדת לבנך צו פארשטיין אז ס'איז אלץ נאר פון רבונו של עולם יא, נאר בכלל ובפרט, דער חיד"א ברענגט א לשון, מורה באצבע ברענגט אויס, סימן ז', ער זאגט יראה לי, שהלילה הזה איז דאך מאיר כשמש, ליל הסדר מאיר כשמש בתוקף ואורות עליונים, ס'איז א פייערדיגע נאכט, ועל כן זאגט ער היצר הרע עושה לו פותחות, און מבקש עילה, ער זוכט עפעס אין אלע זייטן און מבקש להיכנס באחד מבני הבית או המשרתת, און דער מאכט דאך מחלוקת וכעס, אבער והחכם עיניו בראשו שלא יתן על הדלת ויעביר הכל, מוציא מצה, ארויסנעמען די מריבה, מלשון מריבה, ארויסנעמען אלע מריבות און מאכן צו אהבה ושלום. וואס זאגט דער חיד"א, ער זאגט קדש ורחץ. קדש ורחץ, א מענטש וועט זיך מקדש זיין וועט זיך וואשן, די כרפס ראשי תיבות כלל ראשון פה סגור, המ, פארמאכן, יחץ מגיד וואס מען מוז זאגן, ווי זאגט ער, ער מוז אים שטעלן אויפן פלאץ, יחץ האלב, פארוואס, יחץ מגיד וואס דו מוזט זאגן מאך האלב, ווייל מוציא מצה אזוי וועסטו ארויסנעמען אלע מריבות. מיט מרור כורך זאגט ער ווייל אין יעדן מחלוקת איז כרוך מרור פאר ביידע צדדים. מרור כורך ווייל ביי יעדע מחלוקת איז כרוך מרור פאר ביידע צדדים. און אז דו וועסט שווייגן דעמאלט שלחן עורך וועסט זוכה זיין פרנסה בריווח. צפון זאגט ער מצפון זהב יאתה דאס איז עשירות. ברך הלל נרצה קענען בענטשן און דאנקען און זיין נרצה פארן רבונו של עולם אלץ וועגן איין כרפס פארמאכענע ווארט מען איז אויך אין עבודות אזוי סדר נאכט מען דאס יא דאס איז דאך די מצות היום ווייל איידער מען רעדט נאר א אידיש ווארט וויסן דאך וואס דער רבונו של עולם וויל פון אונז סדר נאכט נאר ווייל די מאירי זאגט אין הקדמה לשס ווי די מאירי עת לעשות לשם הפרו תורתך עבדך אני הבינני ואדעה עדותיך ווי די מאירי אזוי עת לעשות לשם דער וועט עסן פסח ווייל ס'איז די צייט צו עסן ער וועט עסן מצות ווייל ס'איז די צייט ער וועט עסן סוכות אין סוכה ווייל ס'איז די צייט ווייל ס'איז עת לעשות הפרו תורתך ער מאכט די מטרה נישט דאס וויל די אייבערשטער פון אים דער רבונו של עולם וויל עבדך אני הבינני זאלסט פארשטיין דעם יום טוב ער שרייבט דארטן אביסל א שארף לשון ער זאגט איינער וועט עסן פסח מצות ווייל ס'איז די צייט, ער וועט עסן סוכות ווייל ס'איז די צייט, ער מאכט די מטרה, ער שרייבט דארטן הרי הוא כמו חמור, הנושא בשעת בשעת החריש און בשעת הבציר ענבים מעשה חמור בלי דעת, נישט דאס וויל די אייבערשטער, די אייבערשטער וויל הבינני זאלסט פארשטיין די יום טוב, וואס טייטש פארשטיין דעם יום טוב? פארשטיין דעם יום טוב רבותי פשוט פשט, וואס לשונות וואס אונז ווייס מיר וואס שטייט אין ראשונים. דער בית אהרן האט עס געהייסן איבערחזר'ן יעדן טאג די צוויי שורות פון רמבן, וואס דאס איז די גאנצע תכלית פון סדר נאכט מיט אלצדינג, זאגט דער רמבן אין סוף פרשת בא ומן הניסים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, דאס איז די גאנצע ענין פון סיפור יציאת מצרים, קוקט אריין דארט אין רמבן, די גאנצע ענין ווייל שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד דאס איז די גאנצע ענין כולם ניסים אין בהם טבע בין ברבים בין ביחיד יעדער איינער זאל זיך עס פארטייטשן ביי זיך ביי די הכנות צו פסח אויכעט אז אלעס אלעס מן השמים אלעס מן השמים טאר עס אביסעלע דער דאס איז די גאנצע תכלית איז סוף סדר שרייבט מען אחד מי יודע וואס איז מען וויל דא זעהן ס'האט מצליח געווען דער סדר זאגט ער אחד מי יודע וואס איז וואס מיינט דער אחד אחד אלקינו שבשמים ובארץ אט אזוי אויף דעם האט מען דאס האט מען געמיינט די גאנצע סדר אחד אלקינו שבשמים ובארץ און דאס האלט מען אין איין איבערחזר'ן אנקומען צו דעם אחד אלקינו שבשמים ובארץ אלע ווייסן אחד נו ווייסט די וועלט זאגט אחד חכם ואחד רשע אז איינער וואס ווייסט אחד ס'איז דא דער רבונו של עולם האט עס געמאכט און דאס איז דאס נישט איך האב א טעות געהאט נישט יענער האט מיר געמאכט און נישט דער זאגט ער אחד דער ווייסט נאר אחד דער איז חכם ואחד ביים וא"ו מוסיף ער ווייסט דער אייבערשטער אבער וא"ו מוסיף אבער דו ווייסט א באנדיט יענער זי זענען עס האט מיר אבער א באנדיט יענער ער מוסיף דאס א רשע. ווער איך האט רשע. פארשטייט ער ווייסט דער רבונו של עולם ער האט געמאכט צו ער זאגט איך האב געמאכט אבער אזא טעות צו ער גלייבט נישט זיינע טעותים און בידי שמים אלעס איז נאר פון בורא עולם למען תדע כי אני ה' וידעו מצרים כי אני ה' די די אייגענע מצרים די יציאת מצרים דארטן אריינלייגן דעם רבונו של עולם אין יעדן הינזיכט ס'איז דא דו ווייסט די פיר כוסות וואס מ'נעמט ליל הסדר די עולם ווייסט פארוואס וועגן

דער אד איז עס א ביסעלע מדקדק זיין פון ווי איז געקומען די גאנצע גלות מצרים גלות מצרים איז געקומען א מעשה פון פון א זבוב מיט א פליגעלע וואס איז געווען דער זבוב איז אריין געגאנגען אין כוס ביים שר המשקים און עס געגעבן פאר פרעה, ער האט אריין געלייגט שר המשקים אין בית הסוהר אין תפיסה, דארטן האט יוסף הצדיק אים פותר געווען דעם חלום, דער שר המשקים האט עס דערציילט פאר פרעה, האט פרעה ארויס גענומען יוסף הצדיק און האט אים געמאכט משנה למלך, און וועגן דעם איז יעקב ובניו ירדו מצרים. קומט אויס אז די גאנצע גלות מצרים און די גאנצע גאולת מצרים אלצדינג האט זיך אנגעהויבן פון וואס א פליגעלע איז אריין געגאנגען אין כוס. ט דעם נאכט שרייט מען, זאלסט געדענקען, א פליגעלע א זבוב גייט אריין אין א כוס איז השגחה פרטית, די גאנצע גלות מצרים, די גאנצע גאולת מצרים, יא, אלעס אלעס טוט זיך דא א סדר נאכט, מיט אלצדינג די רייניקן די פריזערס, מיט די קמחא דפסח'ס, אלס א מעשה ווייל א זבוב איז אריינגעגאנגען אין א כוס, דאס איז סדר נאכט מאכן סדר אין קאפ, א זבוב גייט אריין אין כוס איז השגחה פרטית, איז ממילא נישט נאר ווען א זבוב, נאר ווען די זבוב איז בצורת מענטש ער דרייט זיך דיר ווי א זבוב אין אלע זיבן זייטן. דרייט ער דיר אין קאפ, מוזט אוודאי וויסן אז ס'איז אלץ בהשגחה פרטית און פארעטערס, ווי דער שפת אמת ברענגט אין חידושי הרים, אז מען זאגט דארטן ביי די הגדה, וירעו אותנו המצרים כמו שנאמר, ברענגט מען א פסוק, און דו זעסט, וירעו אותנו המצרים,

אבער דו זאגסט וירעו אותנו המצרים וואס א פסוק אין פרשת כי תבוא וירעו אותנו המצרים כמו שנאמר אין פרשת שמות ויענונו כמו שנאמר א אנדערע פסוק פון איין פסוק ברענגסטו א ראיה פון צווייטן פסוק וואס הייסט כמו שנאמר זאגט דער חידושי הרים כמו שנאמר איז די טייטש מען שרייט אויס אין דעם סדר נאכט וירעו אותנו המצרים איינער מאכט דיר שלעכט איינער פייניגט דיר ס'איז כמו שנאמר אויבן אין הימל ויענונו, ס'איז כמו שנאמר אויבן אין הימל, ויתנו עלינו עבודה קשה, אלץ איז כמו שנאמר אויבן אין הימל. נאר ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא ונצעק אל השם אלוקי אבותינו אויך כמו שנאמר, און מיט צעקות קען מען אלץ מבטל זיין, די אלע שנאמר'ס. די אלע, די אלע מיט צעקות קען מען אלצדינג מבטל זיין.

הבה נתחכמה לו הנה עם בני ישראל רב ועצום די אידן האבן א כח כביכול מער ממנו פון כביכול דאס טייטש אז זיי קענען מבטל זיין גזירת ברית בין הבתרים אפילו ס'איז דא א גזירה אויף ד' מאות שנה אבער מיט תפילה די כח התפילה קען אלץ מבטל זיין די כח התפילה קען אלץ מבטל זיין רב ועצום ממנו פון כביכול, דאס טייטש אפילו ווען א גזירת ברית בין הבתרים, ווי אזוי די כח התפילה, די כח התפילה, און ממילא הבה נתחכמה לו, פן ירבה, ווייל כדי ער זאל נישט קענען דאווענען, האט ער געוואלט דערפאר, למען ענותו ער זאל נישט קענען דאווענען, זאגט ער אבער אין רגע וואס איז געווארן ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה, גלייך האט זיך אנגעהויבן, האט דער רבונו של עולם געשיקט משה רבינו ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את מכאוביו. וואס טייטש ווייל די רב ועצום ממנו די כח התפילה איז עצום כביכול ער איז מסביר דארטן ער זאגט אז וואס האט פרעה בכלל מורא געהאט ער זאגט ער האט מורא געהאט הבה נתחכמה לו פן ירבה איז דאך דא א גזירת ברית בין הבתרים זיי מוזן דא זיין זיי מוזן דא זיין וואס האט ער מורא געהאט וואס האט מורא געהאט פרעה ער האט מורא געהאט ווייל ער האט געוויסט רב ועצום ממנו אידן האבן א כח התפילה זיי קענען מבטל זיין גזירת ברית בין הבתרים ונצעק כמו שנאמר ס'איז דא א כמו שנאמר אז די ונצעק קען מבטל זיין אלע גזירות אפילו א גזירת ברית בין הבתרים אויך. יא. אבער על כל פנים, דער יחודו ואחדותו, אזוי טייטשט דער מהרל. ער זאגט דערפאר האט מען געזאגט אין פרשת החודש, נאך שוין געליינט, אז די קרבן פסח איז געקומען שה תמים זכר בן שנה. זאגט דער מהרל, פארוואס איז געווען בן שנה? ווייל דעם נאכט שרייט מען נומער איינס, ס'איז דא נאר איין באשעפער, נאר פון אים אלעס דינג, נישט פון דעם און נישט פון דעם. פארוואס בבית אחד יאכל? ווייל אין דעם נאכט שרייט מען נאר נומער איינס. ס'איז נישטא קיין באבע מעשיות, נישט ואחד רשע. נאר נומער איינס, ועצם לא תשברו בו, זאגט די מהרל, פארוואס אז מאך נישט קיין נומער צוויי דא? מאך נישט דא קיין צוויי, אלץ איז נאר פונעם אייבערשטן. נישט דער מאכט און נישט און דו מאכסט אליין טעותים, גארנישט, אלץ איז פון רבונו של עולם. דו מאכסט נישט קיין טעותים, אין קערה לייגט מען דאך א, אין קערה אין יעדן איז דאך דא צוויי סעגאלס, יא? מרור, תפארת, יעקב, חזרת, יסוד, יוסף. וואס איז די צוויי סעגאלס? די ביידע זענען אריבער געגאנגען צרות, יעקב אבינו איז אריבער געגאנגען צרת לבן, צרת דינה, צרת עשיו, צרת יוסף, יוסף הצדיק אויך אריבער געגאנגען שווערע צרות, די נפקא מינה פון די ביידע איז איין זאך, אז ביי יוסף, ביי יעקב אבינו האט זיך עס געטאפט אז ס'אלץ פון הימל. און דא רודפ'ט אים דער עשיו און דא לבן און דא צרת דינה צרת יוסף, ס'האט זיך געטאפט ס'איז פון הימל, אבער ביי יוסף הצדיק האט עס אויסגעזען לעיניים אז ווי יוסף הצדיק האט זיך עס געמאכט אליין בידים, פארוואס? ס'שטייט דאך ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, וואס האסטו אנגעהויבן מיט די ברודערס? וואס האט ער זיך אנגעהויבן מיט זיי? פון וועגן דעם האט מען דיר פארקויפט? האט עס אויסגעזען אז די אלע צרות האט ער געמאכט בידיים. זאגט ער אין דעם נאכט שרייט מען אויס אז סיי די וואס דו זעסט אז ס'איז בידי שמים, סיי די וואס זעט דיר אויס אז דו האסט געמאכט בידיים, זיי וויסן אלץ איז אויך בהשגחה פרטית פון אויבן. דאס איז נישטא. איך האב געמאכט טעותים, איך האב געמאכט א טעות, איך האב עס געמאכט בידיים, דאן איז בידיים אויך בידי שמים. דאס איז די קערה וואס מען גרייט צו. מען גרייט צו אין דעם קערה אויסשרייען אז אלע, ער האט זיך אן לעתיד לעתיד. גיב אכטונג וואס דו טוסט, אבער וואס דו האסט געמאכט זאלסטו וויסן ס'איז אלעס בידי שמים, וואס דו האסט געמאכט, אין די לשון פון ווילנא גאון, כל מחשבה, יעדע מחשבה אויפן עבר, שאין בו תועלת לעתיד, הרי היא מרכבה טמאה, דאס איז מרכבה טמאה שרייבט ער, ווען דו טראכסט אין עבר אפילו בדיעבד, א זאך וואס דו האלטסט נישט, וואס ברענגט נישט קיין תועלת לעתיד איז מרכבה טמאה, וואס איז געווען אזוי האט געדארפט זיין, דאס האט געדארפט זיין. פארוואס בין איך אהין געגאנגען און וויפיל מאל האט ער געזאגט נישט מאכן, ליל הסדר שרייט מען אויס דעם אמת, אלץ איז פון הימל, אויפן עתיד דארף מען השתדלות, די עבר וויסן אז אלץ פון הימל, ווי טייטשט דארטן גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע, כי אתה עמדי. וואס הייסט גם כי אילך וגיא צל מוות? אין גיא צלמוות גייט מען נישט, אין גיא צלמוות פירט מען מיט קייטעלעך. געדארפט שטיין גם כי יוליכוני בגיא צלמוות, וואס איז גם כי אלך. וואס הייסט גם כי אלך? זאגט ער ניין, גם כי אלך אפילו ווען איך האב עס געמאכט אליין בידיים, איך בין געגאנגען אליין בגיא צלמוות, איך האב עס געמאכט בידיים, נישטא קיין בידיים, כי אתה עמדי, ס'איז די אייבערשטער, וואס איז געווען דאס איז נאר די אייבערשטער. דאס אויסשרייען און אז אלץ די אייבישטער איז דא באהאלטן אלץ א טובה, און ס'שטייט אין מדרש זאגט ויסב אלקים אויף די הסיבה שטייט אין מדרש ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף ביציאת מצרים ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף זאגט דער מדרש מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב נאר מ'דארף הסיבה שכך עשה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר ויסב אלקים איר הערט? א פלא פארוואס דארף מען הסיבה? ווייל ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף איז דאך דא מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב שכך עשה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר ויסב אלוקים וואסערע קשר האט ויסב אלוקים מיט הסיבה וואסערע קשר האבן די צוויי זאכן זאגט ער ווייל ווען ביי יציאת מצרים האט דער רבונו של עולם לענגער געמאכט די וועג און אונז ארום געפירט ארום און ארום אין מדבר ווי ס'האט אויסגעזען אז עס איז א טורח לחינם, פארוואס דרייט ער אונז ארום און ארום דא, ויסב אלקים את העם דרך המדבר, וואס האט אויסגעזען ווי א טורח לחינם, אבער וואס איז געווען די אמת? אז דווקא פון דעם איז נצמח געווארן די גרויסע ישועה פון קריעת ים סוף, דייקא פון דעם איז געווארן דאס גרויסע התגלות אלוקות זה קלי ואנוהו, ראתה שפחה על הים, דייקא פון דעם איז געווען די ביזת הים לכל המשתמע מזה.

דא אויפן הווה דארטן דארף מען דארף מען מאכן דעם יחץ דארטן דארף מען די אפערעישן אין דעם ליל הסדר אויף דעם הווה דארטן מגביר זיין די אמונה ווי זאגט מען דערפאר זאגט מען השם מלך השם מלך השם ימלוך די סדר איז דאך היה הווה ויהיה האסטו געדארפט אנהויבן פארקערט השם מלך השם מלך השם ימלוך היה הווה ויהיה קודם השם מלך שפעטער השם מלך ניין ניין די ערשטע זאך השם מלך אויפן הווה אויפן הווה די מיטלסטע מצה דארטן אין די מיטלסטע מצה דארטן מאכן סדר אויפן הווה, זאגט ער אויף די די פחד יצחק, ער איז געזעצן אמאל ביים סדר נאכט, און ער איז געווען זייער א ריינער, די בגדים איז געווען נישט צושלאכעט צעאמפערט, צולאמפערט, ער איז געווען שלאמפער, ער איז נישט געווען צושלאמפערט, ער איז געווען ריין, מסודר'דיג, גאר, געזעצן מיטן ווייסן קיטל סדר נאכט, און איינער פון די געסט האט אים געגעבן אזא גוס איבער, ס'האט זיך אים, בקיצור, די כוס, די כוס האט אים אזוי אויסגעגאסן אויפן קיטל, געמאכט אזוי רויט דעם קיטל. אַזױ אױף מינוט האָט ער געזאָגט אַזױ, האָט זיך דערשראָקן װײַל ער איז געװען אַזאַ רײנער מענטש, האָט ער געזאָגט אַזױ אױף מינוט, נו, אַ קיטל אָן קײן רױטע פֿלעקן פֿון די װײַן איז פּונקט װי אַ יום-כּיפּורדיקע מחזור אָן סימנים פֿון טרערן. ס'קען זײַן מיר װאָלט אױך אײַנגעפֿאַלן אַזאַ זאַך, אָבער חנוכּה, אַ פּאָר חדשים נאָכדעם, זאָל אײַנפֿאַלן אַזאַ זאַך בשעת-מעשׂה, איז איז איז ווען ווען דער מענטש איז געקנעטן מיט דעם דאס אויף צו אויפצווועקן און אויפצולעבן ווען ווי ווי זאגט דער תפארת שלמה שטייט דער רב שלמה קלוגער די זעלבע זאך אז אז ביי מרור מאכט מען דאך נישט קיין הסבה פארוואס עס איז זכר לשעבוד שעבוד מאכט נישט קיין הסבה און פארוואס מאכסטו ביי כורך הסבה איז דאך אויך דא א כזית מרור ביים כורך איז דא א כזית מרור פארוואס מאכסטו הסבה ווייל ביי די כורך איז דאך אויך דא א כזית מצה. מצה איז דאך מיכלא דמהימנותא, א מאכל פון אמונה. ביי יעדן מרור אז דו לייגסט אריין א כזית אמונה איז עס שוין נישט מרור, קענסט מאכן הסבה. ביי יעדע מרור, יעדע מצה מרור אז אז אז לייגסט דארטן אריין דעם כזית אמונה. אז דו לייגסט דארטן אריין די אמונה, און, דאס איז די תפקיד פון דעם נאכט, דאס משריש זיין, דאס אריינווארצלען אין זיך, און זיך דערהייבן מיט דעם. מען זאל ווערן אביסעלע אנדערש אין דעם נאכט, דאס איז די תכלית, נישט געזאגט א סיפור, זאל אריין הרי זה משובח ווי ער זאגט דער מענטש זאל ווערן משובח נאכדעם. מיר האט געזאגט רבי שלמה זלמן אויערבאך האט געזאגט אז פארוואס טרינקט מען ד' כוסות אין ד' לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, בסדר אבער ווי שטייט ד' כוסות, נעם דא נעם פיר מצות. עס פֿיר מצות, פֿיר מאַראַנצן, װאָס עפּעס, װאָס עפּעס פֿיר כּוסות פֿון יין? דער מענטש עסט פֿיר מצות, ער עסט די ערשטע מצה, ער עסט די צװײטע מצה, ער װערט נשתּנה פֿון דעם? נײן. די דריטע מצה, ער װערט נישט נשתּנה, ער װערט מער זאַט, אָבער ער װערט נישט נשתּנה. מה-שאין-כּן בײַ אַ כּוס יין, ער טרינקט אַ כּוס יין, נישט מיץ ענבים, אַ כּוס יין, װערט ער לעבעדיק, ער װערט אַביסל אַנדערש, יין איז סך-הכּל אַ בענעזש. נאָכן צװײטן כּוס, איז ער גאר לעבעדיג, און נאכן דריטן כוס איז שוין משמחה וצהלה, און די פערטן כוס מאכט מען שוין אויף די טיר, נאכן פערטן, ער ווערט אן אנדערע מענטש אינגאנצן, דאס וויל מען פון די סדר נאכט, די גאנצע זאלסט נשתנה ווערן אינגאנצן, די גאנצע בליק זאל נשתנה ווערן, ווערן אביסל א בליק, ביז ער'ט געבן א שריי אויס דעם אחד מי יודע, אחד אלקינו שבשמים ובארץ, ער'ט געבן א שריי אויס אז אלץ נאר פון באשעפער. נאר אין דעם הייליגן נאכט איז ידוע וואס שטייט פון אפטער רב אז אין דער הייליגע נאכט דא ס'איז אפן די אלע הערצער וואס דעמאלטס איז די זמן וואס מען קען דאס אריינגיסן דער רבונו של עולם מאכט אויף די אלע אידישע הערצער וואס מען קען זיך דארטן אריינגיסן געווען דא א איד האט ער געהייסן רבי יעקב יוסף ווייס דער איד האט געוואוינט אין מאנטשעסטער ער האט דא אסאך אייניקלעך מיט אור אייניקלעך דא אין ארץ ישראל אין יעדן שטאט דער רבי יעקב יוסף איז געווען ביים קריג, איז ער געווען מיט איינעם וואס איז געווען לעבן אים, דער רבי יעקב יוסף ווייס, וואס רבי יעקב יוסף פלעגט אים כסדר מחזק זיין מיט אמונה, מען קען זיך נישט פארשטעלן די הסתר פנים דארטן וואס איז געווען, אבער ער האט אים געזאגט די גאנצע צייט דער באשעפער איז דא, און דער רבוש ע וויל אונז ארויסנעמען פון דא, דער רבוש ע איז דא אינעם חושך, דער חבר האט עס נישט געקענט הערן. און הכי נמי מ'זאל נישט געפריווט ווערן און דער חבר האט עס נישט געקענט הערן אבער כסדר רבי יעקב יוסף האט געזאגט זאלסט וויסן דער רבוש ל איז דא ער וויל אונז ארויסנעמען פון דא מ'האט זיי אריינגעלייגט אין די גאזים מ'האט זיי אריינגעלייגט אין די גאזים רבי יעקב יוסף און חבר מיט אלעמען און מ'האט געדארפט נאר פארמאכן די טירן אנצינדן

און ער איז געשטאנען דארטן לעבן האט ער אים ארויסגעווארפן און האט געגעבן א צינד. רבי יעקב יוסף ער פלעגט עס אזוי דערציילן און די קינדער די אייניקלעך פלעגן אים פרעגן זיידע ווי האסטו געהאט אזא כח פון אמונה? אזא כח אין די גזים זאגן אזעלכע ווערטער? אין די גזים שוין ווי ווי איז ער האט ער געפלעגט זאגן ווייל ליל הסדר איז זיין טאטע געזעצן מיט זיי און אריינגעווארצלט אמונה און השגחה פרטית און דאס איז אים איצט געקומען אזא כח א איד וואס האט געלעבט מיט אונז ביז אפאר יאר צוריק נבדל לחיים אזא כח אז אין די גזים שרייען א איד א פשוטע איד דאך בכלל נישט אזוי פשוט, אבער ער האט פשוט געדענקט שרייען אין די גזים דער רבונו של עולם איז דא און ארויסנעמען פון דא. ליל הסדר די זמן צו אריין, וואס ס'גייט אריין אמונה אין אידישע הערצער, אמונה, אמונה און אמונה פשוטה און אמונה, ווי האט ער געזאגט דארטן, איינער האט געפרעגט דארטן סדר נאכט, מ'מאכט א סייווי, פארוואס מאכט מען א סייווי?

און וואס איז נישט פראטשערט איז צו טאנצן אויף די לבנה איז אויך נישט אויף דאס יעצט וועט שוין זיין חרצה נישט ווערן באפרייט נישט איך דארף רעדן מיט יענעם איך דארף מיט דעם זיין רואיג זיך אראפלאזן די פראפיל איז ווערן בארואיגט ווערן חרצה דאס דאס אריין צו ווארצלען יא דאס לספר ביציאת מצרים דאס מ'דערציילט פון הייליגן חסם סופר הייליגן חסם סופר מ'האט געהערט קולות גאסן מ'האט געהערט זיין הגדה גאסן מיט די זאג מיר אבער דער ביים סדר נאך קיין שום ווארט נישט געווען נישט דרוש נישט פלפול גארנישט קיין שום דרוש נישט נאר סיפור יציאת מצרים מיט השגחה פרטית רעדן וועגן א סיפור יציאת מצרים און דאס איז געווען די קולות דארט און זיי ברענגען דארטן אז מען האט אים נישט געקענט קוקן אין פנים אריין די טעכטער האבן נישט געקענט קוקן אין פנים אריין ווייל די פנים האט געפלאקערט אבער גארנישט, מען האט נישט געהערט גארנישט פונעם דרוש, ער זאגט דער חתם סופר ושאינו יודע לשאול, את פתח לו, זאגט דער חתם סופר את, פונקט ווי א פרוי, הייב אן מיט מעשיות, נישט קיין דרוש און נישט קיין פלפולים, את פונקט ווי, פונקט ווי א מאמע, מיט מעשיות, אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים, קענסט פלפולים דרוש, דא מצוה עלינו לספר, דערצייל, דערצייל. ונתנה תוקף קדושת הלילה. וואס איז ונתנה תוקף? ס'איז יום כיפור? יא. קלאר. אזוי זאגט דער מהרל. ס'איז ליל שימורים ויום הכיפורים, הכל אחד וטעם שניהם נסתר. אזוי שרייבט דער מהרל. אבער נאך וואס ער איז מסביר און מסביר פארוואס גייט אריין די כהן גדול כתונת בד קודש ילבש, פארוואס גייט ער אריין מיט בד, מיט ווייס. אין לפני ולפנים, איז ער מסביר ווייל ער גייט אריין לפני ולפנים דארטן טאר נישט זיין קיין פארב דארטן אריגינעל נאר כברייתו נאר ווייס, און בקיצור נאך וואס ער איז מסביר האסט פארשטאנען פארוואס די כהן גדול גייט אריין ווייס? זאגט ער שפעטער וועסטו פארשטיין ליל שימורים ויום הכיפורים הכל אחד וטעם שניהם נסתר, אזוי זאגט דער מהרל. יעדע איד איז אין ליל שימורים פונקט ווי די כהן גדול לפני ולפנים. אין בעלז איז געווען א מנהג די רעבעס פלעגן קלאטשן מיט די הענט פאר מה נשתנה, פארוואס? ונשמע קולו בבואו אל הקודש? ונשמע קולו, ער זאגט רב שיעלע בעלזער רב פארוואס מאכט מען ורחץ? אפילו א גאנץ יאר מאכט מען וואשט מען זיך נישט די הענט אויף א כרפס, פארוואס פארוואס וואשט מען די הענט? זאגט ער ווייל די גמרא זאגט דאך חמש טבילות ועשרה קידושין און טובל כהן גדול ומקדש בו ביום אפילו האט עס נישט געדארפט אין משנה משנה מקודש לקודש האט נישט געדארפט דא איז דא די זעלבע זאך אין דעם נאכט איז יעדע איד א כהן גדול לפני ולפנים מאכט מען אפילו זאכן וואס מען דארף נישט אפילו אזעלכע טהרות וואס מען דארף נישט ווייל יעדע איד איז א כהן גדול לפני ולפנים ווער? יעדע איד אין יעדן מצב ווערט נתעלה ככהן גדול לפני ולפנים אפילו איך יא? דא איז געווען א איד אין בני ברק האט געהייסן רבי משה בוים רבי משה בוים איז געווען א איד וואס איז אלט געווען הונדערט יאר ער האט זיך נאך געדרייט ביים אלטן אלכסנדר רבין ביים ישמח ישראל'ס טאטע נאך ביים ישמח ישראל'ס טאטע אלע רביס פלעגן ארויפגיין צו אים מעתיקי השמועה פון בקיצור ער דערציילט ביים ישמח ישראל איז געווען אסאך סדרים מ'זאגט ביים ישמח ישראל אין אלכסנדר איז געווען די גרעסטע טיש איז געווען די סדר די סדר דאס איז געווען די גרעסטע טיש, אלץ איז געווען דארטן אום סדר נאכט, שנה ראשונה אינגעלייט אויך געווען, אלעס, זאגט דער דער עס איז געווען אין פוילן איז געווען א ספעציעלע קיטל דארט אין אלעקסאנדער, מען האט גענייט א קיטל איין קעשענע איז געווען אריינלייגן א פלאש פאר ד' כוסות, איין קעשענע די כזיתים, געכאפט א פלאץ אויפן פענסטער. ווען די עס איז געווען טויזענטע אידן דארט אין אלכסנדר ביים ישמח ישראל אין דער אין דער ישמח ישראל איז אריינגעקומען צום סדר איז געווען כולו לבן אויסגעקיטלט די גאנצע בית מדרש טויזענטע קיטלען און דער ישמח ישראל איז אריינגעקומען צום סדר האט ער געזאגט ס'איז געווען יעדן יאר די זעלבע זאך ער איז אריינגעקומען צום סדר איז ער געווען בלאס ער איז ארויף געגאנגען ביז צו זיין פלאץ, און מיט קולות געשריגן, ליל התקדש החג! אזוי הייסט דאך עס אין פסוק, ליל התקדש החג! און געשריגן, א איד וואס גלייבט נישט אז אין דעם נאכט גייט יעדע איד ארויף, פון דעם נידעריגסטן שאול תחתית, ביז צום העכסטן מדריגה, ווער ס'גלייבט דאס נישט, ער איז דער רשע ווי די הגדה מיינט. און ער האט געזאגט אז דעם פנים איז געווארן כּכּבשן רויט, און ווער ס'גלויבט נישט, יעדן יאר, ווער ס'גלויבט נישט אז אין דעם נאכט גייט א איד ארויף פון דעם נידעריגסטן דרגה ביז צום העכסטן, ער איז דער רשע וואס די הגדה מיינט, און געגעבן א זעץ אויפן טיש, די כלים איז געפלויגן, ווי אזוי ער האט געגעבן א געשריי כּרפּס! די געשריגן דער קארטאפל א גאנץ יאר ביסט אין דר'ערד היינט ביסטו א חפצא של מצוה א יעדער איינער אפילו וואס ער איז אין דר'ערד א גאנץ יאר היינט ביסטו דער אויבנסטן דער אויבנסטער דער אויבנסטער ווי דער בית ישראל האט געפלעגט זאגן ער האט גענומען אויף כרפס א רעטעך זאגט א גאנץ יאר ביסטו ווערד א רעטעך היינט ביסטו א חפצא של מצוה. יעדער איינער אפילו ס'ווערד א רעטעך, יעדער איינער ווערט דערהויבן אויפן העכסטן גרעסטן פארנעם, מיינט צו זאגן אז איינע די אלע זאכן וואס מ'וועט דא שמועסן באלד, וואס איינער טראכט אה, איך אויכעט? דער וואס גיבט א טראכט אזוי איך אויכעט? זאל ער וויסן ער איז דער רשע פון די הגדה מיט א הכשר פונעם ישמח ישראל פון אלכסנדר. דער וואס ס'מיינט אפשר איך נישט. בלילה ההוא, נדדה שנת המלך, וואס אלע ווייסן אז ווען איז דאס געווען, ליל הסדר, בלילה ההוא נדדה שנת המלך שטייט אין מדרש, אמר אלוקיה של אומה זו, עסוק הוא להיות עושה להם ניסים בלילה הזאת, כביכול איר האט געהערט אמאל אזא ווארט דער אייבערשטער פארנומען? געהערט אמאל אזא עסוק הוא, אלוקיה של אומה זו עסוק הוא, להיות עושה להם ניסים בלילה הזאת, רבונו של עולם איז פארנומען מיט מאכן ניסים פאר אידן, מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גלית, דאס איז שוין געווען נאך פאר אידן זענען אראפ אין מצרים, שטייט אין חז"ל ויחלק עליהם לילה, ביי מלחמת המלכים ווען אברהם אבינו האט נלחם געווען מיט די מלכים, און האט דאך מנצח געווען די ניסי ניסים וואס איז געגאנגען דארטן ביי מלחמת המלכים, ווען איז דאס געווען? ליל הסדר איז דאס געווען. איז חזל זאגן ויחלק עליהם לילה אז די ערשטע האלבע נאכט וחצי השני איז געבליבן אויף ליל שימורים יעקב אבינו ווען די רבונו של עולם ויבא אלקים אל לבן ארמי בחלום הלילה ווען איז דאס געווען ליל שימורים די גמרא זאגט אין סוף מסכת סנהדרין אז סנחריב הרשע נאך וואס ער האט איינגענומען די גאנצע וועלט איז ער געקומען קיין ירושלים אייננעמען ירושלים איז ער געקומען דעמאלטס מיט הונדערט פינף און אכציג טויזנט ראשי גייסות הונדערט פינף און אכציג טויזנט גענעראלן. איז געווען מיט מיליאנען זעלנערס איז ער געקומען. אייננעמען ירושלים נאך וואס ער האט איינגענומען די גאנצע וועלט. ער איז אנגעקומען ליל שימורים איז ער אנגעקומען קיין ירושלים. ער איז אנגעקומען לעבן חומה האט ער געבעטן הבו לי ביסתרקי. מען זאל אים צוגרייטן אזעלכע כורסאות ער וויל ארויפגיין זען פון העכער די חומה וואס טוט זיך. מען האט אים צוגעגרייט אזעלכע הויכע בענקלעך. און ער איז ארויפגעגאנגען גיבן א קוק. ער האט געגעבן א קוק האט ער געזאגט, אויף דעם האב איך געדארפט אייננעמען די וועלט? אויף דעם האב איך געדארפט קומען מיט אזויפיל זעלנערס? אויף דא אויף ירושלים, גייטס אלע שלאפן, אזוי האט ער געזאגט, גייטס אלע שלאפן מיט א וויש, גיב איך אלעמען א פליק אפ מארגן, מארגן אינדערפרי גייט מען מיט א וויש א פליק אפ. ויהי בלילה ההוא אזוי ברענגט די גמרא, ויצא מלאך השם ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה אלף, וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים, אלץ איז אויסגעשטארבן אין דעם נאכט, פארוואס? אלוקיו של אומה זו עושה גאולות עושה להם ניסים בלילה הזה, דאס איז בכל שנה ושנה אין יעדן יאר, ווערט א יאר א נאכט וואס דאס איז מיועד אויף ניסים, א נאכט וואס איז מיועד לניסים, שטייט אז עס איז דא געווען א דרשת שבת הגדול, און דאס איז אפגעשריבן געווארן אין א בריוו פונעם גאון וצדיק ר' אלי' גוטמאכער, דאס איז אין יעדן ש ס גמרא איז דא סוף סוף מסכת איז דא פון ר' אלי' גוטמאכער, דאס איז געווען דער צדיק מגריידיץ, די גריידיצער, ער האט געזאגט דעם דרשה שבת הגדול האט ער געזאגט ת' ק צ ח, ער האט עס איבער גע'חזר'ט דעם זעלבן דרשה ת' ר' ב', און מוצאי שבת הגדול האט ער זיך אוועק געזעצט האט עס אפגעשריבן, און ער האט געהייסן להפיצו בכל תפוצות ישראל זאלן וויסן וואסער א נאכט עס קומט צו גיין, וואס דאס איז ליל שימורים, וואס דאס איז סדר נאכט. איך וועל זאגן אין איין ווארט, ער האט דארטן אוועק געשריבן. האט ער האט געשריבן דארטן אזוי, אז די די גמרא זאגט ויעבור מרדכי, זאגט די גמרא א וואס שהעביר יום ראשון בתענית. העביר יום ראשון בתענית האט געפאסט סדר נאכט. ויעבור מרדכי, מרדכי הצדיק האט געפאסט סדר נאכט. ויעבור מרדכי. פרעגט ער פארוואס האט ער געפאסט סדר נאכט? פארוואס? ווייל ס'איז געווען א גזירה? ווען איז געווען די גזירה? די אנדערע יאר י ג אדר, וואס דארף ער יעצט פאסטן? די אנדערע יאר י ג אדר איז נישט דא קיין צייט צו פאסטן גאנץ זומער גאנץ ווינטער? וואס איז יעצט פאסטן סדר נאכט? פארוואס פאסט מען? און בכלל זאגט ער אז ביי אונז אידישע קינדער ווייסט מען אז דער זמן מבטל זיין גזירות איז ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה, וואס עפעס יעצט סדר נאכט פאסטן? וואס עפעס סדר נאכט פאסטן? דער זמן מבטל זיין גזירות, ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה. שרייבט ער דארט אין בריוו אזוי, וואס ער האט געוואלט מיט דעם בריוו, האט ער געשריבן אז דער עולם זאל וויסן, אז מי שנולד במזל רע האט ער געשריבן, מען זעט עפעס א שלעכט מזל, צו בבני, מפרט דארטן יעדע זאך, בבני האט נישט קיין קינדער, אדער צער גידול בנים, גייט איבער צרות מיט די קינדער, וכדומה. צו בחיי שרייבט ער בעניני בריאות וכדומה, אין געזונטהייט, צו ס'טויג נישט, ער דארף א גרויסע ישועה. או בממונא, זאגט ער, צו אין ממונא, שהיכן שמניח ידו, שרייבט ער ווי ער לייגט א האנט, מניח נהפך כחומר חותם. וואס ס'איז דא א מענטש וואס ווי ער לייגט א האנט ווערט גאלד, ס'איז דא א מענטש ווי ער לייגט א האנט ווערט אייזן, לא עלינו. ווי ער לייגט א האנט איז, זאגט ער זאל ער וויסן, כל חד וחד זאגט ער זאל ער וויסן אז אין דעם נאכט, כל חד וחד יש לו להתפלל על זה בליל פסח ליל הסדר ואפשר לשנות מזלו לטוב. אין דעם נאכט וועסטו משנה זיין די מזל, פארוואס? זאגט ער אזוי, א מענטש וועסטו אים פארמאכן אין א צימער וואס פון אלע זעקס זייטן איז א חומה, אויבן, אונטן, פון אלע פיר זייטן, ס'איז א חומה פארמאכט. דער מענטש בלייבט דארטן, ער גייט דארטן שטארבן, ס'טוט גארנישט, ער גייט נישט ארויס פון דארט. אבער טאמער אין דעם חומה איז דא א לעכעלע, אזוי א קליין לאכעלע, נעמט ער א האמער און קלאפט ארויף און אראפ און ער גייט ארויס, ער וועט זיין אינדרויסן. דער נאכט איז געלעכערט אין יעדן חומה וואס איז נאר שייך ביי מענטשן, צו ס'איז בבני, צו אין געזונט, צו ער קען נישט האבן קיין קינדער, צו ער גייט מיט צער גידול בנים, ער שרייבט דארטן א לשון אפילו גזר דין שיש עמו שבועה יבטל בלילה הזה, ווייל ס'איז דא דא א לאך אויף ניסים אין דעם נאכט, א לאך אויף ניסים, דער מרדכי הצדיק פארוואס האט ער געפאסט סדר נאכט? שטייט אין חזל ומרדכי ידע את כל אשר נעשה אז מרדכי הצדיק האט געוואוסט אז נישט דער מלך טיפש דער אחשורוש האט גע'חתמ'ט אויף די איגרות,

ווילט ער מען זאל וויסן, דאס האט ער געשריבן אין בריוו אז מען זאל וויסן, אז דער נאכט איז אויפגעגראבן אויף ניסים, גראב אריין אין דעם נאכט, הייב אן צו קאכן דארטן, דארטן וועסטו משנה זיין אלעס אלעס אלסדינג, דארטן וועסטו אלסדינג משנה זיין, טייטשט ער דארטן, כה יאמר השם, בעת רצון עניתיך, וביום ישועה עזרתיך, עת רצון דאס איז. יום כיפור, אבער עניתיך, דעמאלטס האט ער געהייסן חמשת עינוים, פינף עינוים, אבער ביום ישועה ליל הסדר, עזרתיך, דארטן דארף מען נישט קיין חמשת עינוים. דארטן דאס איז געלעכערט אויף ניסים, געלעכערט אויף ניסים, פאר יעדן איינעם, ער מסיים דעם בריוו אז מ'זאל וויסן, אז פונקט ווי איינער וואס. איינער גייט ארויף צו זיין ידיד נפש, ער דארף א הלוואה, גאר א גרויסע הלוואה, און גייט ארויף צו זיין ידיד נפש, טאמער ער האט, ער האט אים גלייך געגעבן, ער איז דאך דער בעסטער פריינט זיינער, אפילו ער האט נישט, האט ער געזאגט, ער האט נישט, וועט ער אים זאגן, גיי, איך האב נישט, גיי ארויף צום צווייטן, איך חתמ'ער דיר ערבות. אזוי זאלסטו וויסן, אז אין דעם נאכט, אפילו דו וועסט נישט זען דעם נס אויף וואס דו האסט געבעטן, אבער דו וועסט מוזן זען ניסים די יאר, ווייל דו האסט געגראבן ביי ניסים. כאילו א ערבות, ער האט זיך געטראפן אנדערע, האסט דו אנגעגראבן ביי די ניסים. איז דאָרטן פֿײַער, פֿײַער! די נאַכט אלוקי עולם הזה, עשה כאילו עושה להם ניסים בלילה הזה, דער אייבערשטער איז פֿאַרנומען מיט ניסים, די נאַכט איז געלעכערט אויף ניסים, אין די נאַכט איז נישטאָ קיין כּללים, אַלעס, אַלעס ווערט דאָ צעריסן אין דעם נאַכט. מען דאַרף נאָר אַרײַנגיין אין די ענינים, מען דאַרף אַ ביסל אַרײַנגיין, איר ווייסט, דער טור פֿרעגט אין תּף למד. נישט אין תוף למד, ס'איז אין תוף עיין ג', פארוואס מאכט מען נישט קיין ברכה שעשה ניסים לאבותינו אין ליל הסדר? פארוואס מאכט מען נישט שעשה ניסים? זאגט דער פרישה אויפן פלאץ, ער ברענגט רב עמרם גאון, אז פארוואס מאכט מען נישט דעם דעם דעם פארוואס מאכט מען נישט שעשה ניסים לאבותינו? זאגט ער משום דיום ישועה איז, ישועה עדיף מנס. דאס איז יום ישועה, ישועה עדיף מנס, שעשה ניסים לאבותינו איז צו א קליינע ברכה אויף דעם נאכט. שעשה ניסים לאבותינו איז א צו קליינע ברכה אויף דעם נאכט. פארשטייט וואס דא טוט זיך דא? ישועה עדיף פון נס. דאס איז ביי יעדן איינעם, יא דער וואס מיינט אז איך נישט, ער איז דער רשע פון ישמח ישראל, ער איז דער רשע פון די הגדה מהר ש, יעדער איינער אין יעדן יאר, ווי זאגט די שפת אמת, עושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. וואס הייסט עד אין מספר? זאג מיליארד, זאג הונדערט מיליארד, טויזנט מיליארד, נישטא קיין מספר? וואס הייסט נישטא קיין מספר? און דאס איז נישטא קיין מספר, פארוואס? ווייל יעדן יאר ווערט נייע ניסים, יעדן יאר נייע ניסים, עס האלט אין איין קוועלן ניסים, עס ענדיגט זיך קיינמאל נישט, אין מספר, עס איז נישטא דא קיין מספר, דאס ענדיגט זיך קיינמאל נישט, עס איז יעדן יאר קוועלט דא אויס נייע ניסים וואס ענדיגט זיך קיינמאל נישט. דאס איז טייטש, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לפרעה במצרים, ביי אונז אונזערע מצרים, ווען עד יעצט נעמט ער אונז ארויס פון מצרים, יעדע איינער נעמט ארויס עד אין מספר יעדן יאר נעמט ער ארויס אידן פון זיין מצרים, יעדע איינער פון זיינע מצרים מיט זיינע מעשות און ער נעמט אים ארויס. מען ציילט די אלע יאר די מעשה דארט און איז געווען דא פאר צוויי חדשים צוריק דער איז דא געווען דער רב מאניש פון לייקוואד דער באקאנטע אין תורת אסור ברענגט ער פון דעם מאגלניצער דער מאגלניצער האט עס דערציילט די מעשה אויף דעם גרסה א מעשה געווען מיטן אפטער רב באוואוסטע מעשה ער ברענגט דארט די מעשה אזוי אז עס איז געווען א דארפסמאן וואס האט געדינגען א קרעטשמע פון דעם פרץ, און עס איז געקומען ער האט געדארפט באצאלן, ווען מען האט נישט באצאלט איז געווען דארט נורא ונורא, מכות און מיט דעם האבן זיי אריין געלייגט אין בור עד מוות, און ער האט געדארפט באצאלן חול המועד פסח, ערב שבת הגדול האט ער געקריגן א הודעה פון דעם פרץ אז טאמער ביז א וואך ביז שבת חול המועד איז נישט מסודר די תשלום גייט ער מיט זיין רעבעצן אין בור. דער אייבערשטער זאל אפהיטן מען האט געוויסט אז זיי זענען אומר ועושה וואס זיי זאגן מאכן זיי נישט געוויסט וואס צו טון ערב שבת הגדול האט נישט געהאט קיין געלט ער ווייסט נישט וואס צו טון ער האט נישט קיין געלט האט ער מחליט געווען צו פארן צום אפטער רב אפילו אויף דעם נישט געהאט קיין געלט אויף צו פארן ער איז געגאנגען צו פיס און געגאנגען צו פיס אין באץ אנגעקומען דארטן צושלאכעוועט צובאצעוועט האט געוואלט ער וויל אריינגיין צום רעבן די גבאים געזען איינער קומט דא אן מיט באץ צושלאכעוועט אים נישט אריינגעלאזט דער רבי האט פארמאכט מען קען נישט אריינגיין האט ער געזאגט ער מוז אריין גיין ער וועט בלייבן דא אויף שבת, ער וועט בלייבן דא אויף שבת, און ער איז געבליבן דארטן אויף שבת, ער האט דארטן געגעסן, און ער האט דארטן געשלאפן אויף א באנק, און זיין פלאן איז געווען ער האט געוואלט מוצאי שבת אריין גיין צום אפטער רב, אבער למעשה שבת הגדול נאכמיטאג האט די אפטער רב געזאגט דרשת שבת הגדול, איז געווען די ערשטע האלבע האט ער גערעדט אין דרוש און פלפול האט ער נישט פארשטאנען קיין ווארט, איז געווען א דארפסמאן נישט פארשטאנען קיין ווארט, שפעטער איז די אפטער רב אריבער געגאנגען אויף טייטשן די הגדה. און ביים טייטשן די הגדה, האט די אפטער רב געזאגט אזוי, ווען ער איז אנגעקומען צו ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, האט די אפטער רב געזאגט, אז ווען א איד שרייט ונצעק ליל הסדר, איז נישט ער דערציילט נאר וואס ס'איז אמאל געווען, נאר ווען ער דערציילט וואס ס'איז אמאל געווען און ער מאכט דעמאלטס א ונצעק, איז טאמער דער איד דארף געהאלפן ווערן מיט קינדער, ער האט נישט קיין קינדער, קען ער גלייך דעמאלטס א ונצעק צו געהאלפן ווערן מיט קינדער. ווייל דער רבונו של עולם אלוקי השלמות זי ע וואס כאילו איז עושה להם ניסים בלילה הזה, און ווען דו דערציילסט די ניסים קוועלט עס יעצט ארויף, ווען דו מאכסט דעם ונצעק איז נישט נאר דו דערציילסט אז ס'איז דעמאלטס געווען ונצעק, נאר דו מאכסט יעצט דעם ונצעק און דו ווערסט דעמאלטס געהאלפן מיט קינדער. און ווייטער האט ער אנגעהויבן צו מפרט זיין, טאמער איינער מוטשעט זיך אין מזונות און פרנסה האט ער אנגעהויבן צו מפרט זיין, אז למשל אז אז דער פרץ וויל אים אריינלייגן אזוי ווי די אפטער רב ביים דרשה אז דער פרץ וויל אים אריינלייגן אין בית האסירים אין בור ווייל ער האט נישט צו באצאלן זאל ער וויסן אז ביי ונצעק ביים סדר נאכט דארט טוט ער משנה זיין די מזל ווייל אלוקי שלי מזיע וואס איז כאילו עושה להם ניסים בלילה הזה דער דארפסמאן האט געהערט די ווערטער זאגט ער דארף שוין נישט אריינגיין צום רעבן א מינע פשיטא גלייך אהיים געפארן מוצאי שבת ער האט שוין די פשוטע תשובה, האט ער גערעדט צו אים גלייך, דער אפטער רב, ער איז גלייך אהיים געפארן, די רעבעצן פרעגט אים וואס האט דער רבי געזאגט, אלץ איז בסדר, ס'איז נישקשה אלץ בסדר, וואס האט דער רבי געזאגט, ס'איז אלץ בסדר, איך וועל דיר שוין זאגן ווען, ווען מען דארף קוועטשן דעם קנעפל, ס'איז אלץ בסדר, ס'איז שוין דא, ס'איז געקומען סדר נאכט, ס'איז געקומען ביי ונצעק, האט ער געזאגט דא דא דא, דא דארף מען יעצט אנהייבן די ונצעק, און ער מיט איר האבן אנגעהויבן א ונצעק, אבער א ונצעק שועתם עלתה בגובה מרומים לפני כסא מרומים. איז האבן נישט געוואוסט ווען צו אויף צו ווען צו אפצושטעלן דעם ונצעק האבן געשריגן געשריגן נישט געוואוסט ווען אפצושטעלן ביז איינער האט אריינגעקלאפט דארטן א גוי א ערל וואס איז געווען א שיכור האט געהארגעט זיין פרוי איז געווען א שיכור געהארגעט זיין פרוי האט ער געוואלט אנטלויפן מען זאל אים נישט הרג'נען און אנטלויפן מיט צוויי גרויסע פעסער יענער דער גוי האט געהאט צוויי גרויסע פעסער פיל מיט דינרי זהב מיט גאלדענע מטבעות. און האט געוואלט אנטלויפן מיט דעם, האט ער געזען איין פלאץ וואס איז געווען לעכטיג ביי דעם אידן ביים סדר, האט ער געגעבן א קלאפ אריין, אוי זאגט ער דו ביסט א איד, דו מוזט זיין דער שומר אויף דעם, און זיין שומר שכר, איין גרויסע פאס גייט פאר דיר, די צווייטע גרויסע פאס האלט פאר מיר, און טאמער קום איך נישט צוריק איז די צווייטע אויך פאר דיר. מען האט דאך נישט געוואוסט ער וועט שוין קיינמאל נישט צוריק קומען. אזוי אינמיטן ונצעק אזא, אזא ישועה. מוצ מוצאי יום טוב ס'הייסט ליל חול המועד גלייך מוצאי יום טוב איז ער ארויף געגאנגען צום פריץ האט אים באצאלט הו זאגט אים דער פריץ איך זעה דו ביסט א ווארטסמאן גיי איך עס נישט פארדינגען פאר אנדערע דאס גייט בלייבן ביי דיר אפאר יאר גלייך אפגעשריבן מיט אים אויף נאך אפאר יאר דו ביסט א ווארטסמאן ער געגאנגען גלייך זיך געקויפט בגדי יום טוב ווייל ער איז נעבעך געווען אזוי צוארעמט די ונצעק האט אים געמאכט אביסל בגדי יום טוב און ס'איז דאך דא אסאך געלט דארט געקויפט א פערד און וואגן מיט בגדים האט שוין אויסגעקוקט אביסל אנדערש און האט גענומען פערד און וואגן דארטן אריין פארן צום אפטער רב זעהן אים אנקומען אזא דזשענטלמאן נישט די זעלבע פון יענעם זיך געעפנט די טירן ער איז אריינגעגאנגען צום אפטער רב מיט א בינטל געלט אים מכיר טובה זיין מכיר טובה זיין אויפן מופת און אריינגעקומען האט ער אוועקגעלייגט געלט האט געזאגט רבי דאס איז די מופת געלט מופת געלט האט דער אפטער רב געזאגט ס'איז נישט מיין מופת ס'איז דיין ונצעק דאס איז דיין ונצעק די מעשה שטייט דארטן אין תורת אבות דער מאניש וואס מען רעדט מיר האט עס דערציילט איז אין הרב מייזליש לאסקער רב אין בארא פארק דער הרב מייזליש האט מיר דערציילט אין מערה ביי רבי שמעון מיט יארן צוריק האט ער מיר געזאגט אז דער אז ער פירט א קעמפ צוזאמען מיט זיין שוואגער דער קראסנער רב, א קעמפ פון אַכט הונדערט בחורים, און דארטן איז געווען א בחור הייסט ער מאניש, דער מאניש איז געווען א בחור פון אַכט און צוואַנציק יאר אלט, וואס איז געווען כחד מתמימי קמאי, אזוי ער איז געווען גוט אויף שליחות און אויף שפאנזשען, ער איז נישט געווען, קיינער האט אים ניטאמאל נישט מציע געווען קיינמאל קיין שידוך, ער איז נישט געווען אויף א חתן צו ווערן, קיינער האט אים נישט מציע געווען אפילו קיין שידוך, און איך זאג אז ווי איז אים נקים דא מיט דעם מיט דעם אזוי מן התיך ער האט שטארק הנאה ווען ס'מן התיך נישט נאר ער האט הנאה ער איז שטארק מפרסם און ער האט עס גענומען פון באר הפרשה און אנגעקלעבט אין גאנץ לעיקוואד די מעשה אזוי ווי ס'איז ווי ס'שטייט און גייט על כל פנים דער מאניש האט דערציילט דער רב מייזליש ער איז אריינגעקומען עפעס א יאר אין קעמפ זאגט אים דער קראסנער רב האסט געהערט מאניש איז א חתן געווארן דער מאניש איז א חתן געווארן דער געוויסט עפעס נישט נישט אין נישט דערביי עפעס גיט אויף שפונדזש אויף שטער איז דער מאניש א חתן געווארן וואס איז פשט נו האט דער קראסנער רב צוגערופן מאניש האט אים געבעטן גייט צו צום מיקראפון און דערציילט דערציילט די מעשה און דער מאניש האט אנגעהויבן צו רעדן האט אנגעהויבן צו רעדן זאגט יד השם הטובה עליו אנגעהויבן צו רעדן האט מיר געזעצן אין דעם סדר נאכט איך בין געזעצן אין בארא פארק ער איז געזאגט ער איז געזעצן דארטן דער ברידער פון מאנסי און דער שוואגער פון לעיקוואוד דער ברידער פון מאנטריאל מיט די וויל נישט זאגן ווי ווייט ער איז פארקראכן דארטן, ער האט געזאגט זיי אלע דארטן געזעצן די גאנצע משפחה, און ער האט געהאט האט ער געזאגט א הגדה עברי טייטש, און די הגדה עברי טייטש איז געווען דארטן איז געשטאנען דארטן די מעשה פון אפטער רב פון דעם ונצעק, און פאר ונצעק האט ער אנגעהויבן צו מאכן קולות, זאל זיין שטיל דא, און האט אנגעהויבן צו מאכן קולות און וויינען, וואס, האט אים געפרעגט, מאמע צוגעלאפן וואס איז געשען?

איך וויל נישט זאגן ווי ווייט ער איז געגאנגען, אלע ארום און ארום, אלע האבן געדארפט שרייען, דריי מאל ונצעק מאניש קען שוין נישט מאניש מוז א חתן ווערן, און בקולות, נו פערטיג, דריי מאל האבן אלע געשריגן ונצעק מאניש קען שוין נישט מאניש מוז א חתן ווערן, מ'קען שוין גיין ווייטער? ניין, מ'איז שוין דארט. מאניש איז געווען אַכט און צוואַנציק, אונטער אים איז געווען יענקל, יענקל איז אלט זעקס און צוואַנציק, א ברודער, איז אביסל בעסער ווי מאניש אבער איז אויך אזוי משלוני נישט און מ'האט אבער קיינער האט נאכנישט געהאט קיין שידוך און טא וואס וועט זיין מיט יענקל יענקל מוז א חתן ווערן איך וויל אלע זאלן שרייען דא יענקל קען שוין נישט יענקל מוז א חתן ווערן איך האב נישט מוותר געווען אלע האבן געשריגן יענקל קען נישט ער איז געווען קודם רבותי, א גרויסע גרויסע חוץ לארץ'דיגער עולם האט מיטגעלעבט די מעשה מען ווייסט עס פון נאנט. מוצאי יום טוב שני של גלויות, ליל חול המועד, די ערשטע מאל געקומען א טעלעפאן א שידוך הצעה פאר מאניש. די ערשטע מאל. אבער דער טעלעפאן האט אנגעהויבן צו קלאפן שידוכים מאניש מיט יאנקל און יאנקל מיט מאניש. אזוי חול המועד א טאג צוויי, ביז די דריטע טאג חול המועד איז געווען א שאלה דארטן, וואס מ'האט געזוכט א אדם גדול וואס ס'איז געווען גרייט ביידע צו ענדיגן א שידוך צי מ'מעג עס ענדיגן אין איין טאג וועגן חשש עינא בישא ווען זיי פרעגן מיך וואלט איך געזאגט נישטא קיין שום עין הרע קען ענדיגן גלייך עין הרע נאך דא דא אבער זיי גיין פרעגן א אדם גדול און געפרעגט דעם וויז'ניצער רב פון מאנסי זכרון לברכה דעם מאנסיער רב זכרון לברכה האט ער געזאגט דינסטאג מאניש מיטוואך יאנקל פארשטייט אזא מעשה? ווער קען פארשטיין אזא מעשה? טויזנטע אידן האבן געלעבט די מעשה. וואס איז פשט אין די מעשה? א ונצעק, א סדר פון ניסים, ווי זאגט די די חידושי הרי"ם ברענגט, זיי ברענגען דארט אין אמרי הרי"ם אז ס'איז געווען שגור בפיהם פון חידושי הרי"ם, אז אז ס'איז געווען מרגלא בפומיה אז די מהר"ל זאגט אז וואס איז סדר נאכט? א סדר איז דאך פונקט פארקערט פון סדר וואס איז געווען אין די נאכט, ס'איז א סדר? פונקט פארקערט פונעם טבע איז דא געווען. דו זאלסט וויסן זאגט די מהר"ל אז פונקט ווי ס'איז דא א סדר פון א טבע, האט דער רבונו של עולם געמאכט זאלסט וויסן ס'איז דא א סדר פון ניסים. ס'איז דא א סדר פון ניסים. דו קענסט נישט פארשטיין זיין מעשה. גיי אריין אין די ענינים וועסטו פארשטיין. א סדר פון ניסים. דו גיי נאר אריין אין די ענינים. טאנץ אריין אין די ענינים. און אין דעם נאכט זענען מיר תלמידי רב מאניש. אן קיין חכמות. זיי נישט קיין חכם. אבער נצעק. אבער פארשטייט זיך רבותי, ס'איז נישט די טייטש דא קיין עצרת זעקה, יא? ליל הסדר איז א איז א געשריי פון הודאה. ווען די מענטש קאכט אין הודאה. וויאזוי ס'שטייט אין זוהר הקדוש וואס אונז זאג מיר. דאס האט א הסבר איידער מ'הייבט אן הא לחמא עניא צו פארשטיין גוט וואס דא טוט זיך. וואס זאגט דער זוהר הקדוש?

מורא'דיגע לשון דארטן, אז כביכול דער רבונו של עולם זאגט דאס גיט אריין די כח, כביכול כביכול, דאס וואס דו שרייסט די ניסים, שרייסט די ניסים וואס איז געווען ביי נצעק, מיט דעם מאכסטו יעצט די ניסים, מיט דעם שאפסטו די ניסים. מיט די שרייסט, דו דאנקסט, די שריי פונעם דאנק פון ניסים, דאס מאכט די ניסים, ווי רבי ר' מיילעך זאגט זכר רב טובך יביעו אז דאס קוועלט אויף ארויף ניסים, ווען דו דאנקסט דעמאלטס קוועלט עס ארויף. א סדר פון ניסים. א סדר פון ניסים. ווי דער אור החיים הקדוש שרייבט, קל מוציאם ממצרים, שטייט נישט הוציאם. דער אור החיים הקדוש אין פרשת בלק, א מוציאם כי לא יציאה ראשונה לבד, אלא בכל שנה ושנה מוציאם כנזכר. יעדן יעדן יאר דאס איז עד אין מספר. יעדן יאר איז א איז א נייע ניסים. איין יאר איז עס מאניש, איין יאר איז עס מיילעך, און איין יאר איז עס יענקל בערל. יעדער איינער פון זיין מצרים. מ'גיט אז די די די מ'מאכט יחץ א רונדעכיגע מצה, די וועלט איז דאך, די וועלט איז דאך א כדור עגול, מ'גיט א ברעך די מצה באווייזן אז אין דעם נאכט קענסטו ברעכן דעם גאנצן הנהגה הטבעית, סדר פון ניסים, די יחץ. עס האט מיר דערציילט די בעל המעשה, ער וואוינט דא אין בני ברק, ער זאגט היינט מאכט ער שוין חתונה קינדער, אבער דעמאלטס אין זמנו האט ער געלערנט אין שפת אמת און די לב שמחה האט געפירט, און דער בחור האט דער ער איז אלט געווען דרייסיג יאר, א בחור פון דרייסיג יאר, אונטער אים איז געווען אכט און צוואנציג און אונטער אים זעקס און צוואנציג, ביים לב שמחה דארטן אין שפת אמת ווען די עולם האט זיך געזעגנט, איך בין געווען די די בחורים זענען אהיים געפארן די וואס זענען אהיים געפארן מחוץ לעיר און די קשיות פרעגער די קשיות פרעגער זענען אריבער געגאנגען זיך געזעגענען די קשיות פרעגער זיי פארן אהיים פרעגן די קשיות און ווען ס'איז געווען עלטערע בחורים האט ער געזאגט אז סדר נאכט פרעגן טאטן פארוואס ווערסטו נאך נישט קיין חתן סדר נאכט פרעגן עס פרעגן טאטן פארוואס נאך נישט קיין חתן און איך מיין פרעגן דעם גרויסן טאטן אין הימל שוין ער האט אונז דערציילט אזוי אז זיי זענען געווען ער דרייסיג אונטער אים אכט און צוואנציג און זעקס און צוואנציג אזוי איז געווען סדר נאכט טאטע געזעצן בראש השולחן די מאמע קייגן איבער און ער געזעצן מיטן גרויסן בארד און די אנדערע זייט די ברודער נעבן אים די ברודערס זאגט פאר מה נשתנה האט זיין ברודער אים געגעבן א קלאפ פרעג אים יעצט פרעג אים יעצט און די טאטע האט געפילט וואס דא גייט פאר האט זיך געגעבן א צואוויין. און אזוי צוזאמען מיט די ברידער ס'איז געווען דארטן א מינוט זאגט ער א חרדת אלקים, א מינוט צוויי, ביז די מאמע האט געגעבן א הייב אויף און געשריגן גענוג! ס'איז דאך יום טוב! און זיי האבן טאקע גלייך אנגעהויבן פרייליך א יום טוב פרייליך ש. נאכן סדר האט די טאטע געזאגט ס'איז סדר נאכט, לאמיר זאגן פון צדיק ביזן סוף תהלים. פון צד הגון סוף. ווען מ'זאגט פון צדיק ביזן סוף האט ער געזאגט איך אייר, ער אב און ער חשון. אלע דריי האבן אויפגעשטעלט הייזער אין דעם נאכט, אין דעם יאר, אין דעם נאכט יא. ס'איז ווען מ'שרייט ארויס די ניסים, ווען זכר רב טובך יביעו, און מ'האט געשמועסט אין זרע שמשון, אז ער זאגט אין די אות, אין די אותיות פון נס איז דא נאך א נס. אין נו"ן, די מילוי פון נו"ן, איז נ' ו' נ', איז דא אין נ' נאך א נ', אין סמ"ך די מילוי איז מ' כ' דאס איז זעכציג, סמ"ך מ' כ' איז זעכציג, איז אין סמ"ך איז דא נאך א סמ"ך, אין נ' איז דא אויך נאך א נ', זאגט ער פארוואס? ווייל אין יעדן נס זאלסטו וויסן באהאלטן נאך א נס, וועסט דאנקען אויף די ערשטע וועסטו קריגן די צווייטע. דערפאר אין די גמרא שטייט שטענדיג ויבלע מטה אהרן את מטותם, וואס זאגט די גמרא? נס בתוך נס, נישט שתי ניסים. ווייל אין די נס איז באהאלטן נאך א נס, סדר לניסים, ווען דו שרייסט, דו דאנקסט דעם אייבערשטן אויף די ניסים, דאנקסט, דא ווערט נתגלה גלייך נאך ניסים, יעדער איינער וואס ער דארף, דא גיבט זיך א מאך אויף די ים פון ניסים, גיבט זיך דא א מאך אויף, ים פון ניסים עד אין מספר. ווי אזוי זאגט דער זרע שמשון, אז דערפאר ווען א מענטש מאכט הגומל וואס זאגט מען? מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה, ווייל דו האסט געדאנקט אויף דעם נס, גלייך מאכט זיך אויף די אנדערע נס, די קומענדיגע נס. ער פארענטפערט מיט דעם אסאך זאכן. ער פארטייטשט מיט דעם אסאך זאכן. על כל פנים. פאר צוויי יאר צוריק האט איינער געקלינגען דא ערב פסח ער זוכט שוין פון כ' טבת. פון כ' טבת. וואס איז? האט ער געזאגט אז דארט אין שטוב איז געווען איינער פון די קינדער וואס האט נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן. האט ער געזאגט ער האט געוואלט א ונצעק דארטן ער האט געוואלט מאכן א ונצעק דארטן אבער ער האט עס נישט געקענט קיינמאל מאכן ווייל ער האט דארטן נאך חתונה געהאטע קינדער מען קען דאך נישט מען קען דאך נישט נאך חתונה געהאטע קינדער האט ער געזאגט אז עס איז געווען תש"פ ער האט געקלינגען פאר צוויי יאר צוריק פ"א ער האט געזאגט תש"פ איז דאך געווען די קאראנע וואס די עולם האט דאך געפראוועט אליין סדרים איז ממילא איז דאך קיינער נישט געווען ער איז געווען נאר מיט זיינע קינדער פון שטוב האט ער געמאכט מיט די קינדער דארטן א ונצעק פאר דעם וואס ער האט נישט קיין קינדער האט מען געמאכט א ונצעק פאר דעם זון וואס האט נישט קיין קינדער און געהייסן יעדן יעדן קינד אין זינען האבן כ' טבת כ' טבת האט ער געמאכט א ברית עס האט מיר געזאגט א אינגערמאן מבני החבירה אין אלעד וואס ער איז יארן האט ער געהאט נעבעך צוטון מיט געפערליכע ווייטאגען אין פיס ער האט געלעבט אויף איינשפריצן כסדר געווען איינשפריצן וועגן יסורים נוראים היבש אינגערמאן א מרביץ תורה ער זאגט צו איהם עפעס א יאר פארן ונצעק האט ער געגעבן געשיקט אין ונצעק געדויערט אבער האט ער פאר אפאר מינוט געגעבן א גיי אריין אין אנדערע צימער און געשריען רבונו של עולם דו האסט שטוב מיט קינדער וואס טוט מען דא. ער האט מיר געזאגט דעמאלטס מוצאי יום טוב ראשון איז ער געגאנגען נעמען א אנשפריץ אין שפיטאל און דאס איז דאס מער האט נישט געהאט קיין אנשפריץ ברוך השם געזונט און שטארק א גרויסע מרביץ תורה ותנא זאגט די זוהר הקדוש הוה נהיר ליליא כיומא דתקופת תמוז דער נאכט דער נאכט האט געשיינט כתקופת תמוז וחמא כל עמא דינא דקודשא בריך הוא, ס'האט געשיינט א זון דער אור החיים הקדוש זאגט והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, די אור החיים הקדוש אז א חלק פון די הגדה איז אז דערציילן דעם זון אז אין דעם נאכט האט געשיינט א זון, און ס'איז נישט קיין ס'איז נישט געווען קיין נאכט דעמאלטס, ס'איז דא ס'איז א סדר פון ניסים דאס ווערט ביי יעדן יאר, והגדת לבנך ביום ההוא ס'איז דאך נאכט וואס הייסט ביום ההוא, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מנוחים לפניך, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מנוחים לפניך.

גאנג אויף זאגט ער אוודאי קען ער אריינקומען דורכן וואנט דורכן לאמפ קען קען ער אריינקומען אבער צו מיר וועט ער נישט אריינקומען אויב איך וועל אים נישט עפענען די טיר ס'איז די סדר פון ניסים דו מאך אויף דיין הארץ דיין טיר פון הארץ מאך אויף וועסטו מקבל זיין די אלע ניסים דו ביסט דאך עס מקבל מאך אויף דיין הארץ מיר זאגט רבי לייבל אייגער דערפאר לייגט מען א איי אויפן קערה און מיר זאגט דעם אינגערמאן מיינסטו צו אננעמען סדר יא? ווייס דער רבונו של עולם איז דא, דער רבונו של עולם שטייט אין זוהר הקדוש, דער רבונו של עולם קומט אריין אין יעדן סאלאן ער וויל הערן ווי אזוי ווי אזוי ס'איז געפסק'נט אין הלכה, אז דערפאר איינער וואס האט געזאגט הב לן ונבריך, א תוס' אין ברכות, און ס'איז געפסק'נט אין הלכה איינער וואס האט געזאגט הב לן ונבריך נארמאל אז מען זאגט הב לן ונבריך, טאר מען שוין נישט מער עסן, האסט געזאגט הב לן ונבריך טארסטו שוין נישט עסן. ביי יעדן סעודה. אבער ליל הסדר אויב ער האט געזאגט הב לן ונבריך האט פארגעסן צו עסן א מי ששכח לאכול אפיקומן זאגט תוספות. און האט געזאגט הב לן ונבריך קען ער עסן אפיקומן פארוואס? ווייל אתכא דרחמנא קא סמכינן. דו ביסט דא נישט אליין דו ביסט דא בשלחן ולפני השם. די אייבערשטער איז דא. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. די רבונו של עולם איז דא. די רבונו של עולם איז דא. די רבונו של עולם דא שטייט אין זוהר הקדוש רבונו של עולם זאגט פאר די מלאכים אראפ איך וויל הערן איך וויל הערן ווי זייער איר מיר משבח וחדאן בפורקני כדין ניתוסף כח אויף חלום אויער די רבונו של עולם זאגט איך וויל זיי הערן ווייל דאס גיט מיר אריין דעם כח במראין זיי צו מאכן ניסים מען זאגט נישט עס איז נישטא קיין הסיבה ביי סיפור יציאת מצרים ביי די הגדה איז נישטא קיין הסיבה פארוואס? פארוואס נישטא קיין ביי די הגדה קיין ביי סיפור יציאת מצרים וויל די של"ה הקדוש ווייל תלמיד אצל רבו נישטא קיין הסיבה די רבונו של עולם איז דא דא יעצט. תלמיד אצל רבי נישט דא קיין הסבת דער דער חסם סופר זאגט דער חסם סופר זאגט זאגסט דו לאך מיין יו קול דיך פין יייסע ווי איך קול צרי יייסע ווי איך זאך סא שיינע מאסע עס פארמאכט די טיר און זאגסט קול דיך פין יייסע ווי איך און דאס דאס קלאפן אויפן בימה היידער גייסט אהיים זאגן קול דיך פין יייסע ווי איך קול צרי יייסע ווי איך זאך האסט פארשלאסן די טיר און זאגסט קול דיך פין יייסע ווי איך וואס איז פשט אין דעם? זאגט חתם סופר א מאמר נורא. איך זאג איך קען נישט זאגן אין בית מדרש כל דכפין ייתי וייכול. איך האב נישט קיין סאלון וואס איך גרייט קען אריינגיין אזויפיל מענטשן. איך האב אין מיין דירה נישטא קיין פלאץ. איך קען נישט זאגן כל דכפין ייתי וייכול איך האב נישט צוגעגרייט עסן פאר אזויפיל מענטשן. אבער ווען איך הייב אן די הגדה הא לחמא עניא, שטייט דאך אז דער רבונו של עולם קומט דא אראפ. זאגט ער בסיפור נפלאותיו, זאגט ער ווערט דיין פלאץ א מקום המקדש. ס'ווערט א מקום קדוש וואס עס שטייט אין בית המקדש מועט מחזיק את המרובה עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ס'עט ווערן א מקום נס אלע עלן קענען אריינגיין און וואס וועט זיין מיט עסן? זאגט ער ס'עט זיין וואס איז געווען אין בית המקדש דארטן ס'איז געווען גענוג פון לחם הפנים אין איין פלאץ שרייבט ער אז ס'עט זיין פונקט ווי אלישע האט געזאגט פארן שונמית מיט די אסוך שמן און דער מיטן אסוך שמן וואס האט זיך געגאסן דארטן געגאסן שמן עס וועט זיך אויך דא גיסן עס ווערט ניסים מען הייבט אן די הגדה הייבט יעצט אן א סדר פון ניסים ס'וועט שוין זיין עסן פאר אלע מען זאגט דאך חתם סופר דערפאר זאגט מען עס נאר אין שטוב מען קען עס נישט זאגן אין בית מדרש און ווי זאגט ער זאגט דער רב לייבל אייגער אזוי דו ווייסט פארוואס מען לייגט דא די אייער אויפן קערה זאגט דער מענטשן אזוי דער רבונו של עולם איז דא דא יעצט, ער קומט הערן דיינע שבחים. דער רבונו של עולם איז פארנומען שטייט אין מדרש איין זאך אלוקיהם של אומה זו עסוק הוא להיות עושה להם ניסים בלילה הזה, ער איז פארנומען צו מאכן ניסים. דא דיין שטוב ווערט א מקום המקדש זאגט דער חתם סופר, יא? דאס ווערט דא בלויז ניסים, ס'ווערט יעצט ניסים. קאכט יעצט עפעס, ניסים. דו אליינס, זאגט דער מהרל, דו ביסט כהן גדול לפני ולפנים, ליל שמורים יום הכיפורים דערפאר טוסטו אן דעם בד. אבער גיב א קוק א מינוט אויפן איי. די איי, אז דו זעסט זיצן אויף דעם א תרנגולת, וועט עס מחמם זיין? וועט מארגן זיין א אפרויח. אז נישט? וועט מארגן זיין בלייבן א טרוקענע איי גארנישט מיט גארנישט. אזוי וועסטו וויסן. אז דו וועסט דיך נעמען צו קאכן דא אין הייסן טאג אריין.

אזוי דאס איז דער זמן פון שפע אזוי שטייט אין תרגום יונתן. תרגום יונתן זאגט אין פרשת תולדות ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, ער האט גערופן עשיו און האט אים געוואלט געבן די ברכות, ווען איז דאס געווען? סדר נאכט. שטייט אין פסוק דארטן, זאגט דער תרגום יונתן והוה כד סיב יצחק ער איז געווען אלט, וקרא ית עשיו בריה בארביסר בניסן, בארביסר בניסן, ואמר ליה, ברי מיין זון הא ליליא דין אין דער נאכט, ליל הסדר, עילאי משבחין למרי עלמא. ואוצרי טלין מתפתחין ביה, אין דעם נאכט די אלע משרתי עליון משבח דעם בורא עולם, ואוצרי טלין די אוצרי השפע מתפתחין ביה, אוצרי טלין מתפתחין ביה דא אין ליל הסדר, דא דא, יעצט איז די אוצרי טלין מתפתחין ביה, אין פרקי דרבי אליעזר שטייט אין פרק ל"ב, אז ליל הסדר עפענען זיך אלע שערי שפע. אלע שערי שפע ארום און ארום ווי זאגט דער אהבת שלום אין בית אברהם זאגט דארטן דער בית אברהם זאגט עס אויף דעם נוסח וכי אברהם את אבימלך הלא דאס באר המים אשר גאס בעבדו אבימלך ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עושה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנוכי לא שמעתי ושתית ואתה בלתי היום דער אברהם אבינו איז דער צדיק הדור אבימלך איז דער בורא עולם. אבימלך. זאגט ער והוכיח אברהם את אבימלך דער צדיק הדור שרייט צום בורא עולם על אודות באר המים אויף די שפע אשר גזלו עבדי אבימלך די גוים זיי זענען עבדי אבימלך מיר זענען קינדער און די עבדי אבימלך זיי גנב'נען די שפע על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך ווי קען פארקומען אזא זאך אז די עבדי אבימלך זיי גנב'נען פון אונז די שפע ויאמר אבימלך, וואס הייסט ביי אידן מוטשען זיך פרנסה, ויאמר אבימלך האט דער באשעפער געענטפערט, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, ביי די הגדה האב איך דיר נישט געהערט אז דו דארפסט עפעס, ביי די הגדה האב איך דיר נישט געהערט, וגם אנכי, ביי אנכי ביי שבועות, אנכי השם אלקיך לא שמעתי כ'האב אויך נישט געהערט, בלתי היום, איך הער נאר פון דיר איין זאך, און דער דאלער ארויף, און דער דאלער אראפ, און די דירה איז געשטיגן, ביסט משועבד אין טבע אין די וויסטע פרנסה, ביי די סדר הניסים דארטן הערט מען דיר נישט, וגם אתה לא הגדת לי, ביי די הגדה האט מען דיר נישט געהערט. ווען ס'איז אוצרי טלין מתפתחין ביה ביסטו געווען ערגעץ אנדערש. נישט געקאכט אין א סיפור יציאת מצרים. ווי ביסטו יעצט? וחדאן בפורקנא דילי. שטייט ר' צדוק, ער זאגט השיר יהיה לכם, כליל התקדש חג.

איז השיר יהיה לכם דארף די נביא זאגן כליל ס'וועט זיין כליל התקדש חג ליל שימורים מיט א יצר הרע מען קנאקט און מען קאכט וחדאן בפורקני איך כאילו הוא יצא ממצרים דאס זאגט די אייבישטער און דאס איז מען זיך משתעש משתעשע דאס איז א זאך וואס וואס וועט נישט זיין לעתיד לבוא מען זאגט א מאמר נורא דער דער מהר"ל ער שטעלט פאר דעם דעם סדר נאכט נורא נוראות בכלל אבער בפרט זאגט ער דארטן א ווארט וואס איז פייער ער זאגט וואס איז ואמרתם זבח פסח הוא להשם כל שלא אמר פסח לא יצא ידי חובתו כל שלא אמר פסח מצה ומרור וואס איז וואס דברים אלו פסח ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל אַ וואס זאלסט דו וויסן וואס צו זאגן אז די אייבישטער במכת בכורות פסח האט ער אריבער געשפרינגען ביי אידישע הויז האט מען נישט דאס איז פסח! דאס איז געווען אלע נײַן מכות, נישט נאר מכות בכורות, וואס מאכסטו אזוי פון מכות בכורות? אלע נײַן מכות, מכות דם האט די איד געהאט וואסער און די מצרי האט געהאט בלוט. די זעלבע זאך איז געווען ביי די צפרדעים, און די זעלבע זאך איז געווען ביי חושך ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, עס איז אלע נײַן מכות. פסח, סדר נאכט, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, וואס איז דא די קאכעניש? זאגט ער א פייערדיגע ווארט. ער זאגט אלע מכות זאגט די מהרל איז פשוט פארוואס האט נישט פוגע געווען קיין איד, פארוואס די איד איז געווען וואסער און ביי מצרי דם. פארוואס? ווייל ווער האט געמאכט די מכה? דער רבונו של עולם האט דאך געשיקט א מלאך. א מלאך האט געמאכט די מכה. זאגט די מהרל, כלל ישראל האט דער רבונו של עולם אויפגעהויבן העכער די מלאכים, האט עס נישט געקענט אין זיי פוגע זיין. עס האט נישט געקענט אין זיי פוגע זיין, דערפאר איז געבליבן ביי אים וואסער. די מלאך האט געמאכט די מכה, אבער די אידן האט דער רבונו של עולם אויפגעהויבן העכער די מלאכים. זאגט דאך די מהרל אבער מכות בכורות איז דאך ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך אני ולא שרף, די אייבערשטער האט דאך געמאכט די מכה, ווי אזוי האט עס ביי אידן נישט געשאדט? די רבונו של עולם האט עס געמאכט ווי אזוי האט עס ביי אידן נישט געשאדט? זאגט ער בעל כרחך לומר, די רבונו של עולם האט געגעבן א הייב אויף אידן אין דעם נאכט, אין זיך צו זיך בחטיבה אחת, געמאכט איין שטיק געטליכקייט, דערפאר האט עס אין זיי נישט פוגע געווען. דאס זאלסטו געדענקען סדר נאכט וואס ער האט געמאכט מיט דיר אין דעם נאכט, און דאס מאכט ער מיט דיר יעדן יאר אין דעם נאכט, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. וואס ער מאכט מיט דיר דאס, ואמרתם זבח פסח, פארשטיי וואס טוט זיך דא אינעם נאכט, זאגט דער מהרל. פארוואס נישט אלס פסח על בתי, פון ווי קומט דאס ווי אזוי איז ער פסח על בתי בני ישראל במצרים? ווייל ווי אזוי האט עס ווי אזוי קומט אזא זאך? מוז זיין אז ער האט דיך גענומען אין זיך אריין, ער מאכט פון דיר א שטיק געטליכקייט, א קשר נישואין, ס'איז ידוע די ירושלמי און תוס' ברענגט אין ערבי פסחים, כל האוכל מצה בערב הפסח. כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו. יא. וואס איז די טייטש? דא שטייט אין מהריל ידוע אז ס'איז דא שבע ברכות. ליל הסדר איז דא שבע ברכות. מהריל. וואס איז די שבע ברכות? און נאך דעם די שבע ברכות דא קומט אכילת מצה. כלה בלא ברכה אסורה, דערפאר כל הבא כל האוכל מצה בערב פסח, פאר די שבע ברכות כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו. וואס איז די שבע ברכות? שבע ברכות איז די, אין מעשה רב ברענגט ער דארטן פון ווילנער גאון, ער האט געזאגט אז די שבע ברכות האט ער גערעכנט דרײַ ברכות פון קידוש, בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים שהחיינו און דער ווילנער גאון האט געמאכט ביי ורחץ על נטילת ידיים ידוע ער האט דאך געמאכט ער האט יא געמאכט על נטילת ידיים איז די פערדע כרפס בורא פרי האדמה די פיפטע אשר גאלנו דער זעקסטע גאל ישראל בורא פרי הגפן אין בריך החיטה אזוי ברענגט די ווילנא גאון, אונז מאכט מען דאך נאכן רחצה על נטילת ידיים, איז על אכילת מצה איז ברכה אחיתא. נאך די ברכה אחיתא, נאך די שבע ברכות, דעמאלטס ווערט די נישואין, דא איז די קשר נישואין, ווי ער האט געהאלטן די בארדיטשעווער רב די כזיתים האט ער געשריגן רבונו של עולם אדער איך אין דיר אריין אדער דו אין מיר אריין, אזוי האט ער געשריגן ביי די כזיתים. און דאס איז די גירושין זענען און וועסט דאטש געשעניש און אז פונקט ווי עס איז דא אזא זאך וואס דער רבוש ע שטייט דארטן נאכן חטא אדם הראשון ויגרש את האדם זאגט די מדרש שנתן לו גט פיטורין ס'איז א גט געווען זאגט ער די זעלבע זאך די אלע די אלע מגורשים קענען צוריק צוריק יעצט א נישואין אז זיי זענען צוריק אין דבקתי ואחז אין בורא עולם מיט מיט מיט די כזיתים און מיט דעם געשריי. גיי דאהיין און ער זאגט די זרע קודש, די מאמע האט נישט געקלארט, א מרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, מרבה, נישטא קיין שיעור? מרבה לספר, נישטא קיין שיעור, כל המרבה הרי זה משובח, טייטש אז ס'איז נישטא דא קיין שיעור, וויפיל מער הרי זה משובח איז נישטא קיין שיעור, זאגט ער אזוי, שבת קודש שטייט אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודיע לישראל, לך והודיעם.

פארוואס דאס לך והודיעם? שבת איז א זאך וועסט אריינארבעטן וועסטו אנקומען עס וויסן. זאגט דער זרע קודש, אבער פסח ליל סדר פון וואו ס'איז געקומען דער נס פון א הויכן וואס אני ולא מלאך אני ולא שרף, זאגט דער זרע קודש טייטש א מלאך א שרף קיינער קען נישט אנקומען דארטן הויך ווי דאס איז געווען, וואס דארטן דערפאר כל המרבה לספר ווייל דאס איז נישט אנגעקומען קיינמאל דארטן, דארט איז קיינמאל נישט געקענט אנקומען. דארטן איז יעדע נאכט יעדע היד אין דעם סדר אין דעם סדר נאכט יעדן יאר אין דעם סדר נאכט דארטן כל המרבה לספר ביציאת מצרים ווי א היד געפינט זיך אין דעם הייליגן נאכט אוי ווי א היד געפינט זיך אין דעם הייליגן נאכט נאר לאמיר לאמיר נאר אביסל אריינגיין אין די ענינים אונז פארשטייט מען נישט אין דעם אונז קען מען נישט פארשטיין. אבער אבער האט ער געזאגט רבי שלומ'ל שאצער ער האט געווען מסדר געווען דעם קערה דארטן אזוי יא אלע זאכן דארטן איז ער דארט מסדר געווען דעם קערה האט ער געזאגט ס'איז דא ריחיים של חמור וואס איז ריחיים של חמור דער חמור דרייט זיך דארטן ארום און ארום ער דרייט זיך דארטן ארום און ארום אין די

וואס דא דרייט איז לאמיר נישט זיין ווי דער חמור האט ער געזאגט וואס דער חמור דרייט ער פארשטייט נישט פארוואס מען דרייט אים ארום און ארום האט געזאגט א אייניקל פון נתיבות שלום אז ער האט אים געפרעגט אמאל זיידע אבער איך ווייס נישט ווי אזוי איז דאס די די זרוע ווי אזוי ווערט די חסד דורך די זרוע און ווי אזוי ווערט דאס דורך ווען מען האט מסדר געווען דעם קערה ווי אזוי ווערט איך ווייס אויך נישט אבער ווייסט פונקט ווי די פיילאטס אויפן פליגער, עס איז ווי דעם פליגער, ער גיט א קוועטש א קנעפל און הייבט זיך אויף דער פליגער, ער ווייסט אויך נישט ווי אזוי אבער עס הייבט זיך אויף, אזוי אונז קוועטשט מען דא אויף אויף אונז קוועטשט מען אויך דא אויף קנעפלעך און מען גיט זיך א הייב אויף מען פליגט מיט, איך ווייס אויך נישט ווי אזוי, ווי אזוי ווי אזוי אבער דא אן וויסן ווי אזוי. יא. יעדע איינער, יעדע איינער פון אונז, שטייט אין קאזשניצער מגיד אויך, ער זאגט אז די יציאת מצרים איז די טייטש, אז ער זאגט יש סדר לכל אחד מישראל, יעדע איינער האט זיך, ווי זאגט מען, יעדע איינער מיט זיינע תיקונים, יא, יעדע איינער געבוירן געווארן האט זיך וואס ער האט וואס ער, זאגט ער יש סדר לכל אחד מישראל ועת לכל חפץ, יעדער איינער האט זיך זיינע זאכן דא. זאגט ער א מורא'דיגע לשון אבער די קאזשניצער מגיד, זאגט ער אזוי, אין די הגדה, ער מסביר וואס ס'טייטש בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זאגט ער יש סדר לכל אחד מישראל, יעדער איינער האט זיך זיין סדר, אייבערשטער האט א סדר וואס דו דארפסט דא אויפטון, און ארום און ארום זאל זיין נאר זיס און לעכטיג, ועת לכל חפץ, אזוי זאגט ער וכתבתי לעיל, זאגט דער קאזשניצער מגיד שיש אופן בתוך אופן להשתנות מזלו מרעה לטובה, וויפיל דו דארפסט תיקונים מיט די אלע מעשות, קען נשתנה ווערן מזלו מרעה לטובה, וזה נקרא יציאת מצרים. וואס הייסט יציאת מצרים? ווייל יעדער איינער האט זיך זיינע מצרים אויף דעם איז ארויף געקומען אויף די וועלט און אזוי דארפסטו לעבן, דאס איז דיין, זאגט ער וזה נקרא יציאת מצרים שיצא מגבולו לטובה, ווייל מצרים מלשון מצרים מיט גבולות, דער מענטש איז אין גבולות מיט מחיצות, און ס'קען נישט ארויס גיין פון דעם, ס'איז נישט שייך דא ארויס גיין, אבער ס'איז דא איין נאכט וואס דעמאלטס איז יציאת מצרים שיצא מגבולו נשתנה מזלו לטובה, זאגט ער ותחילה זה היה במצרים שהיה התחלה לכל הגאולות, ומסיים דער קאזשניצער מגיד ובכל ליל פסח נתגלה ויכולין לבטל כל גזירה רעה להפכה לטובה. יעדע גזירה רעה, אלס אלס קענסטו דיר איבערדרייען לטובה. די אלע ענייני המזל, די אלע די אלע זאכן, אין אלע עניינים, ווייסט די מהרי"ל שטייט אז מ'לייגט א ביצה, ביצה, מלשון ארמי מלשון בעא. קענסט אלס זאגן דארטן, ער זאגט נישט אז מ'קען אויסבעטן אבער דאס איז די טייטש דארטן, ביצה מלשון בעא, בקשות. בעא בקשות, אין דרכי משה שטייט אז די רחצה וואס מען וואשט, ווייל די הגדה איז סיפור אז גייסט יעצט וואשן יציאת, גייסט יעצט דערציילן יציאת מצרים איז פונקט ווי תפילה, און שרייבט דרכי משה אין תע"ג, ער זאגט אפשר לומר דסיפור ההגדה הוי כמו תפילה זאגט די דרכי משה, שאנו מספרין כבוד הקל ושבחיו יתעלה, לכן צריך נטילה.

מה נשתנה גורם לפתיחת הלב לתורה, ועל כן נהגתי בביתי שכל המקובצים אצלי בליל הסדר כל אחד ואחד שואל מה נשתנה, ומתפלל שיהיה לו לפתיחת הלב, דורך די מה נשתנה, ואחר גמר כל הנאספים גם אני בעצמי אומר מה נשתנה. ס'איז נישט כסדר, מ'דארף מ'דארף געדענקען די מה נשתנה, יא? ס'איז נישט קיין סתירה צו מה נשתנה, נאר אינמיטן די מה נשתנה איז מען מבליע א אייגענע מה נשתנה זאגט ער, איך וויל אויך פארשטיין דעם תוס' מה נשתנה, וואס בין איך אנדערש פון אלע בחורים? און ארום און ארום, צו מ'איז אלע סארטן מה נשתנה'ס דארטן וואס איז, וואס האט א תשובה אין דעם נאכט. וואס בכלל, עס איז דאך ידוע וכאן הבן שואל. ווי ס'שטייט אין צדיקים, דער בית אהרן ברענגט עס, ער ברענגט עס פון זיין טאטן, אז כאן יוכל הבר ישראל לשאול ולבקש מאביו שבשמים כל מה שצריך, כאן הבן שואל, דער טאטע איז דא, און לקבל חיות על כל הדברים בלילה הזה. כאן הבן שואל. דא איינס הרב ר' חיים שלום ראזענצווייג.

ביום ההוא לאמר, אין מדרש שטייט אז התינח יש לו בן, אין לו בן, ער האט נישט, מנין, תלמוד לומר לאמר, אפילו ער האט נישט קיין קינדער איז ער מחיוב צו זאגן די הגדה. פרעגט די אור החיים הקדוש אויב אזוי פארוואס שטייט והגדת לבנך? אויב ער איז מחיוב צו זאגן אפילו אן קיין בנך, פארוואס שטייט לבנך? זאגט דער אור החיים הקדוש ואולי, שאם יגיד הוא הגדה האמורה בענין יזכהו השם שיגיד לבנו. אז דורך די הגדה איז מען זוכה צו א בן. זאגט דער אור החיים הקדוש, די הגדה איז מסוגל אויף קינדער. איינס א אינגערמאן אין ירושלים, א חשוב'ע אינגערמאן, עס איז מיט יארן צוריק, האט מיר דער חבר, ער האט נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן, איז ער אריינגעגאנגען צום אמשינאווער זכרונו לברכה, עפעס איז געווען נאך פורים, האט די אמשינאווער אים געזאגט אז, הגדה איז א סגולה אויף קינדער שטייט דאך די הגדה איז א סגולה אויף קינדער אה ס'איז א אינגערמאן מ'רעדט פון א אינגערמאן תלמיד חכם ער האט גלייך גענימען די הגדה דאך דא ראשונים אין הגדה ראשונים דא ריטב"א אין סוף בקיצור האט גענימען מיט אלע ראשונים אנגעהויבן צו האקן הגדה גלייך געהאלפן געווארן גלייך געהאלפן געווארן ער זאגט ער מוז זיך אריינגיין צום אמשינאווער מודיע זיין אז ער איז געהאלפן געווארן אזוי שנעל כ'האב אויך נישט געגלייבט. אזוי שנעל האב איך אויך נישט געגלייבט. הגדה, ווען מען גרייט זיך נאך אויף פסח ווערט שוין די ניסים. מיט דעם אור החיים הקדוש, ס'איז דאך א סגולה צו לערנען די שטיקלעך אור החיים הקדוש א סגולה אויף קינדער פאר די אלע וואס דארפן געהאלפן ווערן. והגדת לבנך לערנען די שטיקלעך נאכן סדר. איך געדענק מיט יארן צוריק, האב איך געזען א מודעה אויף עפעס א פלאץ, געווען א מודעה, אז איינער האט געשריבן דארטן אז ער איז געווען ער האט געשריבן זיין נאמען האט ער געשריבן אויכעט אז ער איז געווען ביי זיין רבין און האט אים געזאגט ער האט זיך מזכיר געווען אויף קינדער האט אים געזאגט די סגולה פון לערנען די אור החיים הקדוש נאכן סדר און א דאנק דעם סגולה האב איך ברוך השם די יאר געמאכט א שמחה דערפאר האב איך געשריבן די מודעה אויף דעם זעלבן פלאץ האט א צווייטער געשריבן די קומענדיגע יאר א מודעה, א דאנק די מודעה דיינע פון יענע יאר האב איך געמאכט די יאר א ברית פאר צווילינג. בכל אופן די הגדה איז די הגדה דאס איז זאכן וואס לשון הרמב"ם רבותי, לשון הרמב"ם אין פרק ז' מהלכות חמץ ומצה הלכה א', וואס הייסט דאס מען זאגט די הגדה? די מצות עשה של תורה זאגט ער די ערשטע זאך איז א מצוה עשה דאורייתא די מצוה עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן שנאמר זכור את יום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת איך האב א לשון פון דעם יסוד יוסף וואס איז כדאי זיך צו געבן א דערמאן פון דעם לשון איידער מען הייבט אן א מורא'דיגע לשון. אז פון די הגדה, ער זאגט דא נעמסטו די שמירה ביי דעם סיפור, ביי די סדר, נעמסטו די שמירה מיט די ניסים אויף א גאנץ יאר, הערט דעם לשון. וכל האומר, זאגט די יסוד יוסף דעם לשון, אין פרק פ א, וכל האומר שבח ביציאת מצרים, והסיפור של הגדה בחדוה ובשמחה, ווער ס'זאגט דעם סיפור יציאת מצרים בחדוה ובשמחה, בלי שום לב רגז, אן קיין רגז, אן קיין, ובלי עצלות ודימוי משא חס ושלום, מיט א עצלות ודימוי משא, אלא בכוונה ושמחת הלב, זה הוא דער מענטש, אשר כנפי השכינה פריסות עליו תמיד, להצילו בכל המקומות ובכל הדרכים, וזוכה לעשות לו ניסים. ער נעמט דערמיט די קרעדיט, די קרעדיט פון ניסים אויף א גאנץ יאר, זאגט ער, קרעדיט פון שמירה, פון כנפי השכינה פריסות עליו תמיד. פון וואס? פון דעם וואס דו שרייסט סדר נאכט, דעם ב ב בחדוה ובשמחה. בחדוה ובשמחה. ווען דו דערציילסט די יציאת מצרים בחדוה ובשמחה. מורא'דיגע לשונות. מ'זוכט דאך היינט אזויפיל שמירות מיט קמיעות, דא מיט דעם דאנקען, מיט דעם חדון בפורקני, מיט דעם חדון בפורקני. יא, אונז האט עס, ער איז שוין הונגעריג און עצלן. חתם סופר שרייבט ואכלתם אותו בחפזון אז עס זאל זיין אזא מצב אז מ'זאל האלטן אין איין קאכן אין יציאת מצרים אז אין די לעצטע מינוט מ'דארף אריין כאפן מ'דארף אריין כאפן ואכלתם אותו בחפזון מ'דארף עס שנעל עסן ווייל האסט א גאנצע נאכט געקאכט אין יציאת מצרים די לעצטע מינוט פארן זמן אריין כאפן ער איז מסיים דעם שטיקל והנסיון מוכיח

מיר ברענגען דארטן דער חתם סופר, דער הייליגער חתם סופר, ס'איז געווען רבי עקיבא סופר דער פרעשבורגער רב אין ירושלים, און ער ברענגט אז אז דער ברענגט דארטן אז זיין זיידע דער חתם סופר דער פנים האט געברענט כלפיד אש ליל הסדר, און ער ברענגט אז דער ער האט געהערט פון דעם כתב סופר'ס רעבעצן, ס'איז געווען א שניר פון דעם חתם סופר, זי האט אים דערציילט אז די טעכטער פון חתם סופר פלעגן אים זאגן, פלעגן איר זאגן, ס'איז געווען א שוועגערין זייערע. האבן זיי געזאגט אז מען קען נישט קוקן אויף זייער טאטנס פנים אין סדר נאכט וועגן די וועגן די ווייל ער שיינט מורא'דיג. האט די כתב סופר'ס רעבעצין געזאגט רבי עקיבא סופר אזוי האבן זיי געזאגט אבער איך טראכט צו זיך אונגערישע מעשות. די פנים פלאקערט ס'איז אונגערישע מעשות. האט זי געזאגט די כתב סופר'ס רעבעצין פאר רבי עקיבא סופר אבער איך זאג אייך איך בין געווען דארטן אין סדר נאכט איך האב געפריווט צו זי איז דאך געווען א פוילישע זי האט געזאגט אונגארישע מעשה'ס די זאגט איך בין געווען דארטן איינמאל א סדר נאכט איך זאג אייך צו קוקן אויף זיין פנים סדר נאכט איז געווען פונקט ווי קוקן אויפן זון אינמיטן טאג נישט געקענט קוקן אויף אים ס'האט געברענט אונז האבן לעכטיג אים מ'זאל קענען קוקן אויף אים. מ'קענען קוקן אויף אים, אונז זאל מיר קענען קוקן. די זעלבע זאך ברענגט דער אבני נזר פון קאצקער רבי'ן. דער אבני נזר ברענגט אויפן קאצקער רבי'ן א גאנץ יאר איז ער געווען בתור א מלאך, און אין ליל הסדר איז ער געווען כאחד משרפי מעלה א שרף. און ער שרייבט דארט און די פנים איז געווען מרומם, זאגט דער אבני נזר, אויפן קאצקער רבי'ן מער פון יום כיפור, עד שבחציו שני של הסדר, די צווייטע האלבע פון סדר, כשביבי אש יוצא ממצחו. רבותי אונז דארף מען וויסן ס'איז געווען אזעלכע אידן, און ממילא לאמיר אביסל. לאמיר זיך געבן אביסל א שאקל, לאמיר זיך אביסל מיטנעמען, ליל שימורים לה' להוציאם, ליל שימורים לה', מען דערציילט דעם ליל שימורים, מען הייבט אן צו קאכן אביסל אין א ליל שימורים, און פארשטייט זיך ווען דאס גייט, געהערט ס'איז געווען רבי טוביה פעדערווייס, און ער איז געזיצן ביי א שיעור אין יבדל לחיים, רבי טוביה פעדערווייס האט נאר דערציילט אז ער איז געווען ער האט געלערנט ביים מהרי"ץ דושינסקי, און ער איז געווען ביי אים דארטן, ער איז געווען דארטן סדרים, האט ער געזאגט דאס איז געווען יעדע יאר, א אינטערעסאנטע זאך, אז די מהרי"ם זכרונו לברכה, די זון פון מהרי"ץ, האט מופיע געווארן דארטן סדר נאכט, האט ער מופיע געווען פלוצלינג ווי א תימנ'ער, אנגעטון ווי א תימנ'ער, און דער מהרי"ץ האט אים געפרעגט, מאין בא יהודי? האט ער אנגעהויבן צו רעדן אויף לשון קודש, פון וואנט קומט ער? האט ער געזאגט ממצרים! האט ער געפרעגט וואס טוט זיך אין מצרים אוי האט ער אים אנגעהויבן צו דערציילן וואס שטייט אין די מדרשים דארטן די קושי השעבוד וואס האט זיך אפגעטון דארטן מיט אלעס דינג וואס האט זיך דאס און ער האט דערציילט אים און ער האט דערציילט אז נישט געווען שייך ארויסצוגיין ווי ארויסצוגיין נאך די אלעס מיט די לבנים וואס מען האט געשאכטן די תינוקות מיט אלע ווער עס האט געוואלט אנטלויפן איז נישט געווען שייך ווייל ס'איז געווען אינדרויסן און געווען בכישוף חיות אזוי שטייט אין מדרש געווען אינדרויסן געווען חיות מיט כישוף דער איינער איז ארויסגעלאפן און האט ער געמוזט אנרירן איינע פון די חיות צו א הינט וואס איז געווען בכישוף איז בכישוף האט זיך דער האט אנגערירט דארט מיט די פיס האבן זיך אלע הינט אויפגעוועקט אין מצרים האט אנגערירט א שלאנג די כישוף האט זיך אלע שלענג אויפגעוועקט אין מצרים בקיצור איז נישט געווען שייך און ער דערציילט אים אזוי ביז פרעגט אים דער מהרי"ץ נאכן גאנצן דרשה האט ער אים געפרעגט, נו ווי אזוי ביסטו ארויסגעגאנגען פון מצרים? אוי האט ער אים געגעבן א געשריי, ליל שימורים לה' להוציאם מארץ מצרים, און דעמאלטס האט ער אנגעהויבן דעם סדר, ליל שימורים לה' להוציאם, אז די היינטיגע נאכט דאס ליל שימורים, ממחיש צו זיין, פארשטייט זיך, די קאכעניש פון ממחיש זיין,

גיט א מאך א יחץ, שטייט ר' מענדל רימינובער, רבי ר' מענדל רימינובער האט אים מחצה סעודות אפיקומן כמו כריתת ברית, עס איז א כריתת ברית וואס איז געווען צוויי בעסטע אוהבים, כשנפרדים שני אוהבים זאגט דער ר' מענדל רימינובער, מחלקין טבעת אחת וכל אחד לוקח החצי לזכרון אהבת עולם.

נאר א בריוו פון פיאסעצנא, מורא'דיגע בריוו, שרייבט דארטן גלייך ווען ס'קומט אן תיכף שמגיע תפילת הערב בלילה, ישמח האיש בגודל הזכות ער האט זוכה געווען, ער זאל פילן ער איז בעולם העליון, יחשוב מה מאושר אני, שזכיתי על השמים עליתי לעולם העליון, איך בין נישט דא יעצט, עולם העליון דעם ליל שימורים איז נישט. זאגט ער הן אמת שיש לי דאגות גופניות ורוחניות, אבל עתה יעצט הכל השלכתי ממני בין עולם עליון, גם את כל העולם, ואין לי עתה רק לעמוד בתוך המחנה הגדול של מלאכים ואופנים וחיות הקודש לברך ולהלל לשמו הגדול. בקיצור ער גיט דא א שרייב וכל כך תגדל התלהבותו, מען מוז אזוי פלאקערן, עד אשר רק בקושי יעצור את גופו מבלי רקוד מן הארץ עד לרקיע. מען זאל דארפן איינהאלטן פון געבן א שפרינג ביזן הימל. דאס איז ווען ער איז אין בית מדרש, ער זאגט שפעטער ער קומט אריין סדר נאכט אין שטוב, יצייר לו עתה שהוא בגן עדן, ער איז יעצט אין גן עדן, שוין אין גן עדן, והסעודה מעין הסעודה של, הסעודה לעתיד לבוא, הכל מסירה וקדושה אחת, שרייבט ער מלאכי מעלה עומדים צפופים להקשיב לרינתו, ווייל דער רבונו של עולם זאגט דאך אלע מלאכים אראפ, און איך וויל הערן פון ווי די קינדער דאנקען, ואבינו מלכנו עומד ושמח ומתענג לקבל שירותינו ותפילותינו, פייער דא ארום. זאגט דער רבי ר' שמעלקע וואס מען גייט א קיטל, רבי ר' שמעלקע ניקלשבורגער, גייט א קיטל, ווייל מען איז דאך משחרר דאן אין בית החיים פאר א שעה, יא, זאגט רבי ר' שמעלקע וואס וואלטן אלע געטוהן, די די משחרר זיין דארטן די אלע נפטרים, וואלטן אלע אריין געלאפן אין בית מדרש, איין גוט ווארט שרייען דעם אייבערשטן, איין קאפיטל, איין גמרא, כאפן. דא זאגט רבי ר' שמעלקע דאס וויל מען זאל פילן ליל הסדר קען מ'האט דיר משחרר געווען פון אסאך אריין און דערפאר גייסטו מיטן קיטל דערמיט די כאפ אריין די שכינה הקדושה איז דא דו ביסט פליג קאך אריין קאך אריין דא אין הייסן טאג אריין קאך אריין ער קאָכט אַרײַן אין הײסן טאָג אַרײַן. און אַלץ זינגען מיר, מע האָט געשמועסט פֿריִער פֿון חתם סופֿר, אַתּ פּתח לו ער, אָן קײן לומדות, אָן קײן דרשות, דערצײלט די יציאת מצרים, השגחה פּרטית. דער הײליקער חתם סופֿר, מע האָט אים געהערט גאַסן װײַטער, אָבער װאָס האָט מען געהערט, די סיפּור יציאת מצרים, זאָגט דער שׂפֿת אמת, וכּפֿי האמונה שבאָדם. שמאמין כאילו יצא ממצרים, כן מתגלה בחינה זו, ומרגיש ביציאת מצרים של עתה, ויכול כל אחד לצאת מהמצר שלו. ברענגען אז דער חידא האט געהייסן דערציילן יעדן סדר נאכט די מעשה. אז ס'איז געווען א פרוי, א נערה, כ'ווייס נישט, וואס איז אריינגעגאנגען אין איר א דיבוק, לא עלינו. און דער ארי הקדוש. האט געשיקט רבי חיים וויטאל זאל ארויסנעמען דעם דיבוק. רבי חיים וויטאל איז אריינגעקומען, האט ער זיך געגעבן א דריי אויס דעם קאפ. האט ער זיך געגעבן א דריי אויס דעם קאפ, האט ער געפרעגט פארוואס דרייסטו אויס דעם קאפ? רבי חיים וויטאל האט געפרעגט פארוואס דרייסטו אויס דעם קאפ? האט דער דיבוק געענטפערט ווייל א רשע קען נישט קוקן אויף קיין צדיק. האט רבי חיים וויטאל געפרעגט דעם דיבוק פארוואס איז ער אריין אין די פרוי? האט ער געזאגט, האט דער דיבוק געענטפערט אז זי האט געריבן צוויי שטיינער ארויסצונעמען פייער, און ס'איז אראפגעפאלן אין די וואסער, האט זי זיך געשאלטן זאל גיין אין אלע רוחות, זי האט געגעבן א שעלט, און דעמאלטס בין איך אריינגעגאנגען, האט רבי חיים וויטאל געפרעגט וועגן אזא זאך אזא גרויסע עונש, ווייל זי האט עס געזאגט וועגן דעם אזא שווערע עונש אין דעם אין די דיבוק קען אריינגיין, האט דער דיבוק געענטפערט ניין ניין ניין, וועגן דעם בין איך דעמאלטס אריין, דעמאלטס בין איך אריין ווייל דעמאלטס האב איך געקענט אריינגיין ווען זי, אבער די סיבה וואס איך בין אריין אין איר, וועגן א אנדערע זאך, ווייל ליל הסדר ווען אידן זענען געזעצן און דערציילט יציאת מצרים, די פרוי איז אין תוכו כברו, זי זעט דיר אויס א צדיקת, אבער אין הארץ ווען זי ווען אידן האבן דערציילט יציאת מצרים האט זי מפקפק געווען אין די אמונה צו ס'איז אמת, זי האט מפקפק געווען אין די אמונה, האט רבי חיים וויטאל געפרעגט די פרוי, נו יעצט גלייבסטו? האט זי געשריגן און געוויינט, יא איך גלייב באמונה שלימה, גלייך איז די דיבוק ארויסגעלאפן. די מעשה האט דער חיד"א געהייסן דערציילן יעדן סדר נאכט, וויסן וואס דא טוט זיך סדר נאכט צו נישט אפהאלטן דיבוקים ווי מען זאגט ארום און ארום. לאמיר נישט אפהאלטן רבותי נאך איין ווארט מצות עשה דאורייתא פון בערב תאכלו מצות מצות עשה דער לשון חתם סופר שרייבט אין חושן משפט קוף צדיק ו' מצוות עשה של אכילת מצה משומרת בליל בליל פסח. והיא היחידה זאגט ער שנשארה לנו מכל מצוות אכילה שבכל התורה. די איינציגסטע מצוה וואס איז היינט דא וואס גייט אריין אין די מעיים. ס'איז נישטא קיין שום מצוה, נישטא קיין מצוה פון עסן היינט. ס'איז נישטא קיין מצוה דאס צו עסן. דאס אבער ס'איז נישטא היינט. זאגט ער והיא היחידה שנשארה לנו מכל מצות אכילה שבכל התורה ואין לנו לא פסח ולא קדשים. לא תרומה ולא מעשר שני. רק מצוה אחת משנה לשנה. ואם גם היא לא תועילו בידינו בשלימות, הייטב בעיני השם חלילה וחלילה? וויסן גיב זיך א גרייט צו א מורא'דיגע בריוו פון רבי עקיבא אייגער אין מכתב י"ב איז פייער דארטן, גרייט זיך פאר ווען דו גייסט עסן די כזיתים שרייבט רבי עקיבא אייגער, ער שרייבט דארטן עפעס אינמיטן בריוו אזוי ס'איז נישט גענוג וויאזוי דו לייגסט תפילין אזוי מלומדה יעדן טאג, וויאזוי דו בענטשסט יעדן טאג, דו טוסט א מצוה וואס איז איינמאל א יאר, ומי יודע אם תזכה לשנה הבאה, זאגט ער רבי גיב זיך א קאך גיב א גרייט איידער דו נעמסט אזא מצוה, די מיכלא דאסוותא וואס גייט אריין אינעווענדיג. געווען אין ירושלים, איז געווען די סעבענער רב. אלע אידן אין ירושלים וואס זענען צווישן זעכציק און זיבעציק געדענקען אים גוט. איז געווען א רב קינסטליכער. ער האט דא אייניקלעך דא אין בני ברק אויך. איז די די מעשה וואס איז געדרוקט אין אגרות צבי, ער האט געשיקט א בריוו דעמאלט צום פעסטער רב, רבי ישראל וועלץ. האט אים געשריבן אין בריוו. דער סעבענער רב, ס'איז געווען אנהייב חודש ניסן, האט ער געפילט געוויס בויך ווייטאג, איז ער אריינגעפארן קיין קלויזענבורג, דארטן איז געווען די שפיטאל, און ער האט דארט געמאכט בדיקות, טעסטן, און דאקטוירים האבן דארטן געטראפן, לא עלינו, זייער נישט גוטע זאכן, די אייבישטער זאל אפהיטן. און מ'האט אים געזאגט מ'דארף וויכטיג וויכטיג שנעלע אפעראציע, שנעלע אפעראציע און עס איז געווען א שווערע אפעראציע, א שווערע אפעראציע זיי געדארפט אריבער גיין, אבער ער האט געמאכט א קליין חשבון האט ער פארשטאנען אז ער וועט סדר נאכט נאכדעם נישט קענען זיין אין שטוב, נאך אזא אפעראציע, אזא שווערע אפעראציע ס'איז געווען אנהייב ניסן. דא שרייבט ער בטחתי בשם שלא אעבור על בל תאחר, בטחתי בשם שלא אעבור על בל תאחר, און כ'האב געזאגט פארן דאקטאר נאר נאך סדר נאכט, סדר נאכט מוז איך זיין אין שטוב. איך מוז זיין אין שטוב סדר נאכט. האבן דאקטורים באפרייט, אבער זיי האבן געווארנט, נעמסט נישט אריין אין מויל אריין, נאר מילך, חלב, ביצים מיץ תפוזים. מילך, אייער און מיץ תפוזים. ווייל די מצב אין מעיים איז געפערליך, נישט חמץ און נישט מצה. זאגט ער, איך האב געהיטן וואס זיי האבן געזאגט, און עס איז געקומען סדר נאכט, איך האב געזען די מצות, לא יכולתי להתאפק, איך האב גענומען די מצה און גע'טובל'ט אין מילך, אבער געגעסן די מצות, אזוי ביידע נעכט. שרייבט ער אז די ערשטע זאך גלייך נאכן די כזיתים, נאכן צווייטן נאכט, סרו הכאבים לגמרי, ס'איז אוועקגעגאנגען אינגאנצן די ווייטאגן. שבת נאכדעם, שבת חול המועד, האט ער געהאלטן א דרשה דארטן, און איז ארויף געגאנגען, האט זיך געזעגנט פונעם עולם, און האט געזאגט אז ער מוז אראפ פארן, ארויס פארן אויף א שווערע אפעראציע, און ער ווייסט נישט צו ער וועט צוריק קומען בכלל, ס'איז גאר א שווערע אפעראציע, און מ'האט געכאפט א ציטער, האט זיך געזעגנט פונעם עולם בדמעות שליש, האט מיר געזאגט איינער אין נתניה. רבי אהרן ראזענבערג'ס טאטע ווען די זאגט ער געדענקט אז אז ס'איז געווען ער געדענקט דעם דרשה איז געווען א זקן ער געדענקט דעם דרשה זאגט ער די ווענט האבן דעמאלטס געוויינט דארטן דער עולם האט געכאפט א הלם פלוצלינג ער האט געזעגנט זיך דער עולם האט פון גארנישט געוואוסט בקיצור ער האט זיך געזעגנט דעמאלטס מיטן עולם נאך שבת איז ער אריינגעפארן קיין קלויזענבורג צו אפערירן ער איז אריינגעגאנגען צו אפערירן דער דאקטער האט געמאכט פיקטשערס איבער האט ער אים געפרעגט רב קינסטליכער, ביי וועמען ביסטו געווען? די ווער האט עס אויסגעשניטן, ס'איז גארנישט דא. ביי וועמען ביסטו געווען? זאגט כ'בין ערגעץ נישט געווען. ווער ביסטו? גארנישט דא. דער כזית, מיכלא דאסוותא. מיכלא דאסוותא מאכט רפואה. ער פלעגט זאגן ס'האט אים, ער האט געפילט אז די קישקעס דרייען זיך אים איבער, ווען ער האט געגעסן דער כזית מיט די ווילדע. דער בריוו איז געשריבן אין איגרת צפיה, דאס איז געשריבן א בריוו צו רבי ישראל וועלץ די פעסטער רב די גאנצע מעשה, ער מסיים דארט אין דעם בריוו, נא למסור תוכן המכתב לבני שיחיה, ער האט געהאט דארט א זון, שידע גם הוא להודות ולהלל לשמו יתברך על כל החסד אשר גמלני, ויברך ברכת שעשה ניסים לאבותינו. נאר געדענקען שטענדיג זאל זיין איז און אויף וואס זיין איז מייכלע דאס וואס ער בויז ווען דאס גייט מיט א מייכלע נעם מיר ניס ווען דאס גייט מיט א מינע יא דאס ער פיע זייט זייט וואס דו טוט זיך ער פיע ער פיע ער פיע אין אלע יונען אוי הו אין אלע יונען ווי שרייבט דער דער דער דער ישמח ישראל אז חכמי הרופאים ואף חכמי אומות הרופאים מסכימים אז מצה איז רפואה לראש ס'איז א רפואה פארן קאפ און ער זאגט זיי זענען מתנבאים ואינם יודעים מה מתנבאים ס'איז א רפואה דארט מטהר זיין רייניגען די מח אביסל עס שטייט דאך רבי ר' מענדעלע רימענאווער שטייט דאך אז דאס גיבט א שטייט אין מנחם ציון אז דער דער מצה איז מבטל אלע אלע תאוות רעות מען דארף זיך מ'דארף זיך צושטעלן אביסל צו דעם, פונקט ווי ביי הרב קינצליכער דארט וואס עס האט געמאכט א רפואה, קען עס אויך מבטל זיין אלע תאוות רעות, מיכלא דאסוותא, מ'דארף זיך געבן א שטעל צו אביסל צו דעם. מ'דערציילט ביים בית אברהם, ער האט געגעסן די מצות, עס האט געפלאקערט און געקאכט, זיין רעבעצין האט אים געפרעגט, דו עסט ווי א פרעסער? עסט דאך ווי א פרעסער. האט דער בית אברהם אים געענטפערט, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, א גאנץ יאר ס'אדזשעט מיר, ס'אדזשעט מיר, כ'פיל נישט קיין טעם אין עסן, שרייסטו מיר עס, עס, איינמאל איך פיל א טעם אין עסן, זאגסטו מיר פרעסער? האט זי אים געזאגט, אבער דו עסט דאך ווי א בעל תאווה'ניק. האט ער געזאגט, יא, איינער וואס איז מוותר אויף אלע תאוות האט א גרויסע תאווה אויף די כזית. וואס איז מוותר אויף אלע תאוות האט א גרויסע תאווה אויף די כזית. עס האט מיר דערציילט די בעל המעשה, א אייניקל פון נתיבות שלום, אז די נתיבות שלום האט אים געטראפן אמאל עסן, איך ווייס נישט אויב די עולם ווייסט וואס דאס איז, א פיתה פאלאפעל. האט אים געטראפן נישט דער בית, האט אים געטראפן נתיבות שלום האט געטראפן דעם אייניקל. געגעסן א פיתה פאלאפעל, און האט עס נאך געגעסן מיט אזא עמקות, מיט א לומדות, מיט אזא התלהבות, און פלוצלינג זעט ער דעם נתיבות שלום שטייט און באקוקט אים אזוי, ער קוקט אויף אים, ער איז געשטאנען און געקוקט, ער האט געמאכט אויף די אויגן, ער זעט דעם נתיבות שלום, ס'איז אים נישט גוט געווארן, זאגט אים דער נתיבות שלום, דו ווייסט ווי דו דערמאנסט מיר יעצט? פונקט אזוי האט אויסגעקוקט דער בית אברהם, ווען ער האט געגעסן די כזית מצה. אזוי מיט דעם ברען, מיט דעם פלאקער, פונקט אזוי האט דער בית אברהם אויסגעקוקט ביי די כזית מצה. ער האט שוין מער נישט אנגערירט קיין פיתה פאלאפעל. און עס איז, און דרך אגב איז א לימוד אביסל ווי אזוי מען איז מחנך איינעם, ער האט מיר גוט אוועקגעשטעלט אויפן פלאץ. אבער איר פארשטייט ווי אזוי זיי האבן אויסגעקוקט א כזית מצה אביסל ממחיש זיין די מציאות וואס דא טוט זיך. ווי אבער ווי אזוי מסיים דער ישמח ישראל, ער זאגט אוודאי און אוודאי רפואה פארן קאפ אין רוחניות, זאגט ער אבער מכל מקום,

ער זאגט דאס איז פשוט פונקט ווי די אכילת קודשי קדשים וואס מען האט געליינט מצות תאכל מקום קדוש די וואך פרשת צו, מצות תאכל מקום קדוש דאס איז פונקט די זעלבע זאך, זאגט די מהרש"א, זאגט די מהרש"א, אבער אכילת מצה בערב היא מטעם אחר כמפורש בקרבן מנחה, שאמר מצות תאכל במקום קדוש, מקום קדוש וזה טעם אכילת מצה בליל פסח כדמיון המנחה לגבי כהן, איז טאקע די אכילת מצה פשוט ווי אכילת קודשי קדשים, און ווי האט געזאגט רבי בעריש ביאלא דארטן געוויינט ביים שבת הגדול דרשה. און מען קומט אים פרעגן ווי אזוי מ'כשר'ט דאס אזוי מ'כשר'ט דאס, קיינער קומט אים נישט פרעגן ווי אזוי כשר'ט מען די מויל מצות תאכל במקום קדש, דארף אריין לייגן דא קדשי קדשים דארף מען אריין לייגן אין מויל אריין, און לאמיר זיך אנהייבן צו גרייטן, טאקע כשר'ן די מויל. אה. סאטמאר רב איז געווען אין א וויזיט ביים בית ישראל. איז דעמאלטס געווארן עפעס א רעדע אינמיטן מען האט גערעדט פארוואס עסט מען די מרור נאך די מצות די סדר איז דאך געווען פארקערט קודם איז דאך געווען מרור די שעבוד שפעטער איז געווען מצה פארוואס עסט מען די מרור נאך די מצה די שפת אמת האט אריין פון דעם די סאטמאר רב האט געזאגט פארן בית ישראל אז קען זיין אז מען שרייט פארן רבונו של עולם אז מצה איז דאך זכר לחירות אבער נאך די חירות ליידער ליידער אידן ליידן נאך די מרור אז אידן וויי אידן אז מען ליידט נאכן חירות פון מצרים מ'איז ארויס געגאנגען טאקע פון מצרים אבער אבער אכתי מען ליידט מרור און סאטמאר רב האט אים גלייך געטייטשט השביעני במרורים וואס שטייט שפעטער הרוני לענה האט סאטמאר רב געזאגט פארן בית ישראל השביעני במרורים פארוואס עסט מען מרור על השובע נאך די מצה נאך די כזיתים נאך די מצות ווייל צו שרייען צום אייבערשטן הרוני לענה אז מ'איז טאקע ארויסגעגאנגען ס'איז טאקע מצה זכר לחירות אבער הרוני לענה מ'איז נאך אין גלות און מ'איז נאך אויף צרות ניי דו וועסט דארטן ווערן מחכה ליצחק און סאך צדיקים דארט זאגט דארטן ביי מרור איז דאך גימטריא מות מרור איז גימטריא מות און ער האט געלאזט אפאר טרערן און זאגט דארטן ביים כרפס מאכט א בורא פרי האדמה מ'האט אינזינען צו פטר'ן דעם מרור, מ'האט אינזינען צו פטר'ן דעם מרור פון א גאנץ יאר, ליל שימורים זאל זיין שימורים אויף א גאנץ יאר, אוי איז שימורים אויף א גאנץ יאר יא. אכילת כזית מצה, וואס א צדיק פון אונזער דור, די וואך די יארצייט, דעם אמרי חיים'ס יארצייט. חברה וואס האבן געזען, דאך מ'קען דאך נישט שילדערן ווי ער האט אויסגעקוקט, ווי זיין פנים האט אויסגעקוקט, ווי די פנים האט געפלאקערט ווען ער האט געגעסן די כזיתים. ווי די פנים האט אויסגעקוקט, ער האט דאך א גאנצע ווינטער גערעדט פון די כזיתים, מ'האט דאך אנגעהויבן פון אנהייב ווינטער יום צעקתי, שוין אריבער דעם יום כיפור, אבער מ'בארואיגט זיך בלילה נגדך, ער זעט דעם ליל הסדר נגדך, ער האט דאך געקאכט אין דעם א גאנצע. און דער האט דאך געווען יעדן יאר געפארן קיין מירון, פאר פסח האט ער געדארפט זיין אין מירון מיט איין בקשה, חיים מאיר בן הינדא זאל האבן דעת אויף די מצות, דעת אויף די מצות, איין בקשה איז געווען ביז צום לעצטן יאר, ס'הייסט ביז א יאר פאר'ן, יא, לאמיר אונז זיך אבער אלע אביסעלע אנהייבן צו צוגרייטן, ווי האט ער געזאגט סאטמאר רב, אויף וואס רופט מען חכם פון מה נשתנה, שטענדיג זאגט ער דער חכם פון מה נשתנה, דער דער חכם, ער פרעגט יעצט מה העדות והחוקים, האסט זיך יעצט דערמאנט, ווי ביסטו געווען א וואך פריער, האסט זיך נישט אנגעהויבן צו גרייטן אביסל א וואך פריער?

זאגט די בת עין מה העדות והחוקים וואס דארפסטו זיך גרייטן די גאנצע נאכט איז דאך דילוגו עלי אהבה דילוגו עלי אהבה אז יעדע איינער גייט ארויף פון די נידעריגסטע דרגה ביז צום העכסטן דרגה איז וואס דארפסטו זיך גרייטן בכלל מה העדות והחוקים וואס דארפסטו זיך גרייטן זאגט די בת עין אף אתה אמור לו אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אפיקומן הייסט דאך אפיקו מאן נעמטס ארויס די כלים נעם ארויס די כלים זאגט ער, ליל הסדר זאגט מען טאקע אפיקו מאן, מען דארף נישט קיין כלי, ווייל יעדער איינער, די ערגסטע מענטש ווערט די העכסטע, די ערגסטע ווערט די העכסטע, דאס איז אבער נאר ליל הסדר. אבער אין מפטירין אחר הפסח זאגט די בת עין, זאגט מען נישט מארגן אינדערפרי העט מען נישט זאגן אפיקו מאן, מארגן אינדערפרי העט עס בלייבן נאר איינער וואס האט צוגעגרייט א כלי. אויף מארגן אינדערפרי וועט עס בלייבן נאר איינער וואס האט צוגעגרייט א כלי. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אפיקו מאן זאגט מען נאר ליל הסדר, אבער אבער אבער צומארגנס מען עס נישט זאגן ממילא גרייט צו א סדר איז גרייט צו. ווי גרייט מען צו? די ערשטע זאך מען גרייט צו מיט א פייער, ווי האט מען געזאגט, רבי חיים ברוין, געווען א הויז בחור דארטן ביים ישועות משה, א הויז בחור דארט ביים ישועות משה, זאגט ער די ישועות משה האט אים געזאגט איך גיי מיט אים אמאל ערב פסח, האט אים געזאגט זעסט אלץ גייט היינט מיט פייער, זאגט ער בדיקת חמץ מיט א לעכטל מיט פייער, אינדערפרי מען פארברענט די חמץ אין פייער, מען גייט באלד אין מצות בעקעריי מיט פייער, די ערשטע הכנה דא מיט פייער, נישט בלייבן דער זעלבער, זיך זיך זיך גיבן א צינד אן, א צינד אן מיט פייער. נאר אכטונג געבן אז קיינער זאל זיך נישט פארברענען פון די פייער, יא? ס'זאל זיין נאר מיט א מתיקות. האט ער געזאגט דא, איינער האט געזאגט דא, אז מען מאכט אויף די טיר ביי שפוך חמתך. אז א מענטש אזוי אין בית מדרש איז ער א וואוילער בחור, אין שטוב דארט מאכט ער א פייער דארטן, דארט דארט מען, גיבט מען א טיר, מאך אויף די טיר, שפוך חמתך, ממילא וועט ער זיך בארואיגן, נישט קיינעם הערן. בית ישראל האט דערציילט אז די אמרי אמת דער בית ישראל האט דערציילט אז ווען די אמרי אמת איז געווען א קינד האט ער געפרעגט זיין טאטן פארוואס טוט מען אן א קיטל סדר נאכט האט ער אים געזאגט ווען מען גייט אן א נייע קאפאטע לייגט מען אויף דעם א קיטל זאל זיך נישט פארפלעקן די נייע קאפאטע און דער שפת אמת האט אים געענטפערט. און די אמרי אמת געזאגט האט מען געזאגט ווען כ'בין געווען א אינגל, ווען איך בין געוואקסן האב איך פארשטאנען פשט. היות עס איז דאך דא א נייע קאפאטע, מיר האבן דאך פריער פארגעליינט די תרגום יונתן אז עס גייט דאך שפע, ס'גיסט זיך דאך שפע אין דעם נאכט, גיסט זיך דאך אוצרי טלין מתפתחין ביה, ווי דאס זאל זיך האלטן, יא? לייגט מען א קיטל, קיטל איז יראת שמים, יזכיר לו, יזכיר לו יום המיתה, ממילא מיט יראת שמים וועט זיך האלטן די שפע, לייגט מען א קיטל, מיט יראת שמים וועט זיך האלטן די שפע. אזוי יעדע איינער, רבותי, מען האט געשמועסט יעדע איינער אויפן גרעסטן פארנעם קומט אן אויף די העכסטע, יעדע איינער, ווי זאגט איינער, אבער איך פיל נישט, איך פיל נישט, ער איז ארויפגעגאנגען דארטן, ער מיינט אז איך פיל יא, ער פילט נישט, ווי די איינער איז ארויף געגאנגען אויף א עלעוועיטאר, א מעלית, ער איז ארויף געגאנגען אויף א עלעוועיטאר, נו מען דארף אנקומען הונדערטסטע שטאק, איז אנגעקומען נומער הונדערט זאגט מען אים גיי ארויס, ביסט אנגעקומען, אבער איך פיל נישט, ביסט אנגעקומען נומער הונדערט גיי ארויס און דריי נישט די קאפ, ביסט יעצט אויף סדר נאכט סדר ניסים די שכינה הקדושה איז דא, פילסט יא פילסט נישט, הייב אן צו קאכן, הייב אן צו ברענען דא, הייב אן צו פלאקערן, פילט יא ער פילט נישט. ר' מעכל יודא לעפקאוויטש איז געווען ביים הרב וואזנער מכירת חמץ האט זיך אויפגעהויבן אזוי נאכן מכירת חמץ האט ער געזאגט פאר הרב וואזנער אז דער אייבישטער זאל העלפן ס'זאל זיין מארגן השראת השכינה האט הרב וואזנער אים געזאגט השראת השכינה וועט זיין שטייט אין זוהר שכינה הקדושה קומט אראפ קומט זי אראפ אונז דארף מען בעטן זי זאל בלייבן אונז דארף מען בעטן זי זאל בלייבן זאל בלייבן, מ'זאל נישט בלייבן, מ'זאל נישט בלייבן אנדערע וואך אזוי נאך. זאגט דער אמרי חיים, ליל שימורים, מאכן פון דעם שימורים, שימורים, מ'זאל בלייבן, קאנזערוון, קאנזערוון, ס'זאל בלייבן. יא, ליל שימורים איז לדורותם, זאגט דער שפת אמת אויף דעם מלילה זה, כמו כן בכל שנה נשאר שמירה מלילה זה לכל ימי השנה. פון דעם נאכט נעמט מען שמירה, שמירה, שמירה, פאר א גאנץ יאר. ברוח ובגשם. אבער לאמיר מסיים זיין מיט עפעס א וויכטיגע נקודה רבותי. מסיים זיין מיט א, מיט דעם גאנצן ברען, אבער וויסן פון א וויכטיגע נקודה. די שפת אמת זאגט דעם ווארט, עס זאגט חכם מה הוא אומר מה העדות והחוקים. פרעגט דער שפת אמת ער איז א חכם? א חכם, א חכם פרעגט מה העדות והחוקים, און דו ווייסט נישט א חוק איז בלי טעם, וואס פרעגסטו א טעם? דו ווייסט נישט א חוק איז בלי טעם די חכם א חכם ווען נישט טענה'ן מה העדות והחוקים פרעגט א חוק אויף א חוק פרעגסטו מה העדות והחוקים דו ווייסט עס איז בלי טעם זאגט דער שפת אמת יא אבער דער חכם פרעגט איך ווייס ס'איז בלי טעם אבער מה העדות והחוקים גיב מיר עפעס א טעם מ'זאל קענען אריינגיין אין די עבודה בלי טעם איך ווייס אז מ'דארף ארבעטן דעם אייבערשטן חוק בלי טעם איך ווייס מ'דארף ארבעטן דעם אייבערשטן חוק בלי טעם תרתי משמע, אז ער פילט גארנישט, ער פילט אפשר נאך פארקערט און ס'איז אים שווער און ארבעטן, אבער גיב מיר עפעס א טעם, מה העדות והחוקים, גיב מיר, מאך מיר עפעס אויף איך זאל קענען ארבעטן די עבודה בלי טעם, מאך מיר, גיב מיר עפעס. אף אתה אמור לו זאגט די שפת אמת, ענטפער אים אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן וואס זאגט די גמרא אפיקו מיני מתיקה, אפיקו מיני מתיקה, זאגט ער, וואס איז עס טייטש? מיני מתיקה, א מענטש לערנט זיך, ס'דאווענט זיך, ס'איז אורות. נישט פון דעם איז דא א זכר. גיב א קוק, זאגט דער שפת אמת, שביעי של פסח איז געווען התגלות אלוקית, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. איז דא עפעס א זכר? מאכסטו עפעס א זכר שביעי של פסח? גארנישט. שבועות איז געווען וירד ה' על הר סיני, פארוואס מאכסטו נישט קיין זכר? נישט שביעי של פסח איז דאס גרעסטע התגלות'ן. התגלות'ן נישט פון דעם מאכט מען א זכר ניין ליל הסדר ווען אונז ארויס געגאנגען קאפ אין וואנט לכתך אחרי במדבר מ'איז ארויס געגאנגען במ"ט ושמרת את החוקה הזאת ווען ס'בלי טעם דאס איז למועדה זאגט דער שפת אמת דאס איז א גרעסערע יום טוב מימים ימימה פון אלע ימים טובים ווייל דאס וואס שביעי של פסח מאכט מען נישט קיין זכר ווייל ס'איז געווען גרויסע אורות וואס געווען התגלות אלוקית ראתה שפחה על הים נישט דאס פון קיין שבועות מאכט מען נישט קיין זכר דער חוקה ווען א מענטש ארבעט בלי טעם דאס איז למועדה דאס איז די גרעסטע יום טוב ביים רבונו של עולם מער מימים ימימה און ווען ער שטארקט זיך אזא שטייגער ווי די באקאנטע מעשה ווי די בית אהרן דערציילט פלעגט עס דערציילן וואס איז געווען ביי זיין טאטן ר' אשר סטאלינער ס'ידוע אז די צדיקים פלעגן דאך שטיין יום טוב אינדערפרי און דערציילן ווי ס'האט אויסגעקוקט די ווי ס'איז ארויפגעגאנגען די סדרים אויבן אין הימל ווי ס'איז ארויפגעגאנגען די סדרים פון אידן און פון צדיקים איז ארויפגעגאנגען אויבן אין הימל די סדרים ווי ס'שטייט אין תפארת שלמה הביאו לפניו אויף די משנה אין משניות שטייט אין ערבי פסחים הביאו לפניו הביאו לפניו אז די אלע סדרים ברענגט מען צו צום כסא הכבוד און ר' אשר סטאלינער אויך געשטאנען יום טוב אינדערפרי און גערעדט וועגן דעם סדר פון דעם צדיק וואס האט געשיינט אויבן אין הימל די סדר פון דעם צדיק די סדר פון דעם צדיק. האט ער געזאגט דער בית אהרן האט דארטן געווען ביי ביי זיין טאטן ביי ר' אשר סטאלינער איז געווען א איד האט געהייסן ר' בערטשע ר' בערטשע געווען א איד וואס איז געווען א אפגעהיטענע איד א ארבעטער אבער גאר א אפגעהיטענע איד ער האט געהיטן אויף די ווייץ די ווייץ די מצות משעת קצירה ער האט אליין געקנעטן און געבאקן ערב פסח נאך די גרויסע עבודות די וויין האט ער אליין געמאכט געמאכט אליין די וויין אלץ וועגן שמירה מיט שמירה, ערב פסח האט ער צוגעגרייט דעם ברעט אויפן טיש, די ברעט מיט אלצדינג, זיין רעבעצן איז געווען אביסעלע אביסעלע מרירות בנפשה, בנפש, און ר' בערטשי האט צוגעגרייט דעם ברעט מיט אלצדינג און געגאנגען דאווענען נאכדעם אין קארלינער שול, און ווען ער איז געגאנגען דאווענען איז זי געגאנגען צינדן לעכט און עס האט זיך פארכאפט די שירצל האט זיך פארכאפט אזוי אין ברעט, איז ער מיטגעגאנגען מיט דעם, און דער ברעט איז אראפגעפאלן, די פלעשער האבן זיך צעבראכן, און די מצות צעברעקלט, און די גלעזער צעקנאקט, די לעכט אויסגעלאשן, און ווי זאגט מען, עס איז געווען גאר ליכטיג געווארן. און זי האט זיך אריינגעלייגט, איר פארשטייט וואס טוט זיך, די מצות האט זיך צעבראכן, מצות האט געארבעט, די וויין האט זיך אויסגעגאסן, די גלעזער האט צעבראכן, די לעכט אויסגעלאשן, און זי האט זיך אריינגעלייגט אין בעט און בלויז טענות אוודאי נאר ר' בערטשע איז שולדיג ווייל ער האט עס נישט געלייגט גוט, זי האט זיך געלייגט און געווען אביסעלע בנפש הקיצור ר' בערטשע איז אהיים געקומען פון בית מדרש און ער זעהט ס'איז טונקל עס איז געווארן גאר ליכטיג ער האט געזעהן וואס דא טוט זיך און זי טוט זיך דא א זייט דאס האט גאר געהאלפען און זי איז אראפ געגאנגען פון בעט זי האט געשריגן איך האב שוין נישט קיין כוחות נאך יום טוב גייט מען ענדיגן איך קען שוין נישט מיט דיר דו האסט עס אלץ אנגעמאכט מיט קולות וברקים דו און און ר' בערטשע האט אנגעהויבן מפייס צו זיין וואס איז דער נפקא מינה צו איך צו איך בין שולדיג, דו ביסט שולדיג, צו נישט איך און נישט דו, ס'איז נאר דער אייבערשטער אליין. און אזוי האט ער אנגעהויבן מפייס צו זיין, און אזוי מפייס'דיגערהייט אויפגעהויבן די מצות פון דער ערד, מיט די גלעזער וואס נאך געבליבן גאנץ מיט די וויין פון דער ערד, און אזוי האט ער דאס געגעסן און אנגעהויבן צו רעכטן מיט איר א סדר. האט ער דערציילט דער בית אהרן אז ר' אשר סטאלינער איז געשטאנען יום טוב אינדערפרי און גערעדט פון די סדרים פון צדיקי הדור, אז די סדר פון דעם צדיק וואס האט געשיינט אין הימל, די סדר פון דעם צדיק, די סדר פון דעם צדיק, ביז ער האט געגעבן א געשריי אבער צו בערטשע'ס סדר איז קיין שום סדר נישט אנגעקומען. ר' בערטשע, קיין שום סדר, די אלע צדיקי הדור, קיין סדר קומט נישט אן צו בערטשע'ס סדר. בערטשע'ס סדר. מצות פון דער ערד, מצות פון דער ערד, יא. געבראקענע מצות, מצות פון דער ערד, דאס הייסט ושמרת את החוקה הזאת למועדה, ווען דער רב בערטשע מיט זיינע גרויסע אורות וואס ער האט זיך צוגעגרייט מיט אלצדינג, געווען א געהויבענע איד, ווען ער עסט, ווען נישט די מעשה וואלט איינער געוויסט בכלל אז ס'איז געווען א רב בערטשע בכלל, היינט ווייסן אלע און אלע און אלע תלמידו ותלמידי תלמידו מען זאל אפגעהיטן ווערן פון די נסיונות, איר פארשטייט? ווען עס שטייט ושמרת את החוקה הזאת, דער חוקה פון דער סדר דאס האט געלויכטן אין אלע הימלען, יא דאס האט געלויכטן אין אלע הימלען. יא, מען דערציילט נאך ס'איז געווען א שווערע גזירה ביים, ביי דער צייט פון רבי ר' אהרן טשערנאבלער, ס'איז א שווערע גזירה מ'האט געדארפט אסאך געלט, און צו מבטל זיין די גזירה האט מען געדארפט דארטן פארן מושל אסאך געלט, און ביי רבי ר' אהרן טשערנאבלער איז דאך געווען מענטשן מיט געלט, גבירים מיט געלט, און מ'האט געשיקט די עסקנים אריבער געשיקט צו ר' אהרן טשערנאבלער מען דארף געלט, ער זאל רעדן מיט די גבירים מען דארף געלט, ער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט בכלל האט נישט גענטפערט, די עסקנים האבן געזעהן אז ס'גייט נישט איז מען געלאפן צו ר' איציקל סקווערער און מ'האט אים געבעטן ער זאל רעדן מיטן ברודער, רעדן מיטן ברודער מיט ר' אהרן טשערנאבלער מען דארף דא געלט, איז דער רבי ר' איציקל סקווערער גערעדט מיט ר' אהרן טשערנאבלער האט אים אויך נישט גענטפערט, ס'איז געווען ערב פסח ביי שריפת חמץ, און איידער ער האט אריינגעווארפן דעם. קארן מיט די חמץ אין די פייער, האט רבי אהרן טשערנאבלער געזאגט, זיי מיינען דארטן אז מיט געלט איז מען מבטל גזירות, דא איז מען יעצט מבטל אלע גזירות, דא פארברענט מען, האט ער געזאגט דעם לשון וואס פון די יוצר שבת הגדול וואס מען גייט זאגן דעם שבת, ולמה אכילת חמץ לשש שעות, זכר לחיפזון שכינה להעביר גזירות רעות, מען האט געגעבן א ווארף אריין אין פייער אריין, און עס איז געוואר געווארן שפעטער אז דעמאלטס איז דער מושל געשטארבן, דעמאלטס איז דער מושל גראד געשטארבן. דא איז מען מבטל די גזירות, ולמה אכילת חמץ עד שש שעות זכר לחפזון שכינה להעביר גזירות רעות? און ביי בעלזער רב זכרונו לברכה טרערן האט מען נישט געזען נאר צוויי מאל א יאר, קרובץ פורים און ביי שריפת חמץ. ווער האט השגות אין זיינע טרערן, ווער קען האבן השגות, אבער ווער פארשטייט פאר אונז אביסעלע זאכן, רבי יענקעלע פשעווארסקער פלעגט זאגן מען זאל זאגן, ס'שטייט שוין פון פריער, מען זאל זאגן די תפילה פון רבי ר' מיילעך דארטן, די תפילה פון ר' מיילעך אוודאי דארף מען געדענקען דארטן מבטל זיין דעם חמץ די פשוטע חמץ אויכעט אבער עס אבער דעמאלטס שרייבט דער בת עין ער שרייבט דארטן אויף די אז נאכן שריפת חמץ זאגט ער אז אין ערב פסח שעה שישית איז זמן ביעור לכולי איז כשאדם חוזר בתשובה שלימה לפניו יתברך ומבער ומבטל בליבו כל מעשיו הרעים און מ'פארברענט די אלע חמץ יעצט שרייבט ער אז הוא עת רצון לפני הבורא ברוך הוא יותר מכל השנה

ער דערציילט ער האט געפלעגט לערנען דעם בריוו, און איז געווען איין יאר דארטן אינמיטן מלחמה האט ער פארגעסן און נישט געלערנט, חודש אלול איז ער געשטאנען בשעת סכנת מוות, האט זיך געגעבן א דערמאן ער האט נישט געלערנט דעם בריוו, ער איז געלאפן ערגעץ לערנען דעם בריוו און ער איז ניצול געווארן בדרך נס. ער דערציילט אבער אז זיין זיידע דער התעוררות תשובה איז געווען פיר און ניינציג יאר אלט, דעמאלטס האט עס געהייסן אריכות ימים מופלגות, אריכות ימים און שנים מופלגות, ער האט געזאגט ער לערנט אלע יאר דעם בריוו, חוץ פון לעצטע יאר, לעצטע יאר האט ער, ווייל אלע לערנען דעם בריוו צו לאנגע יארן, און די אייבערשטער זאל העלפן כימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות ונאכל נאך די יאר מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצ.